פון דעם וואס איז געווען, אז די אידן אין מדבר האבן געהאט בזכות מרים האבן זיי געהאט מים, בזכות אהרן האבן זיי געהאט די ענני הכבוד, און ס'שטייט אז ווען נאך די פטירה פון מרים לא איז די וואסער דער באר האט זיך אויפגעהערט, און נאך די נאך די נאך מת אהרן נסתלקו ענני הכבוד, אויף די וואסער שטייט אז ס'איז צוריק געקומען, און וועגן די עננים שטייט נישט וואס ווען און וואזוי ס'איז צוריק געקומען, דער רבי וועט פרעגן פשוט געוואלדיגע שאלות אויף דעם, און דער רבי וועט פרובירן צו ענטפערן אז ס'איז טאקע נישט צוריק געקומען, דערנאך וועט ער מוזן מוכיח זיין אז ס'איז יא צוריק געקומען די עננים, און דער רבי וועט דא מאכן דעם חידוש נפלא ביותר, פשוט מטעמים טעמו וראו כי טוב השם אין די שיחה, געוואלדיג ווי איר וועט זען אליין אין יעדן ווארט. חזל זאגן, די גמרא זאגט אין תענית, אז דער באר וואס האט באזארגט די אידן אין מדבר מיט וואסער איז געווען בזכות מרים, בזכות מרים האבן די אידן געהאט וואסער, און דערפאר איז גלייך נאך דער פטירה פון מרים שטייט קלאר אין אונזער פרשה אין חוקת ולא היה מים לעדה, ס'איז נישט געווען קיין וואסער ס'האט זיך געענדיגט דער באר, און די ענני כבוד זענען געווען בזכות אהרן, און די גמרא זאגט ווען מת אהרן נסתלקו ענני כבוד. פון דעסוועגן זעט מען א מורא'דיגן חילוק, איז דער באר געווען אויך נאך פטירת מרים, און די ענני כבוד זענען געווען נאך פטירת אהרן, ווייל דערנאך ווי חזל זאגן, די גמרא זאגט ווייטער אין תענית, חזרו שניהם בזכות משה, ס'איז טאקע נאך מיתת מרים און מיתת אהרן האט זיך געענדיגט די וואסער מיט די עננים, אבער חזרו שניהם בזכות משה, לכאורה שטייט קלאר אז זיי זענען צוריק געקומען, אבער דער רבי וועט פרעגן א געוואלדיגע שאלה אויף דעם. בהשקפה ראשונה זעט אויס אז אויך רשי בפירושו על התורה וואס איז לימוד פון פשוטו של מקרא נעמט אן ווי דברי חזל הנל, נעמט אן ווי די גמרא זאגט אין תענית, דער רבי לייגט צו ס'איז אויכעט אין ספרי אין דברים און אין מכילתא אין בשלח ברענגט זיך די זעלבע זאך, און זעט אויס אז רשי האלט אויך די זעלבע זאך. וואו זעט מען עס? אויפן פסוק אין אונזער פרשה ולא היה מים לעדה, איז רשי מפרש לשון פון רשי, מכאן שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים, און אויפן פסוק אין אונזער פרשה ווייטער, שטייט אויכעט אין פרשת פנחס, שטייט וישמע הכנעני, ברענגט ער, ברענגט רשי אראפ, ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה, לשון פון רשי, שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד, זעט מען אז רשי זאגט אז כל מ' שנה איז געווען די וואסער צוליב מרים, און וישמע הכנעני שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד, שטייט קלאר אז די ביידע זאכן האבן זיך געענדיגט, אזוי זעט מען אין רשי אויך, לאידך אבער געפינט מען אז דער באר איז געווען אויך נאך פטירת מרים, מ'זעט אז עס איז געווען נאכדעם אויכעט, ווי דערציילט ווייטער אין חומש, ס'ווערט דערציילט אין אונזער פרשה, אז ביים נס פון אשד הנחלים, ווען די אמוראים האבן זיך באהאלטן אין די, ס'איז געווען צוויי בערג איינער לעבן צווייטן, אונטן איז געווען דער טייך פון די וואסער וואס איז געגאנגען דער באר מיט זיי, און ס'איז געווען, זיי האבן געוואלט, זיי האבן געזאגט אז ווען די אידן וועלן אריבערגיין אונטן, וועלן זיי באווארפן מיט אלע זאכן און זאלן לוחם זיין און געווינען די אידן, דער אייבישטער האט געמאכט א נס אז די צוויי בערג האבן זיך צוזאמגעקומען, פון איין בארג האט ארויסגעשטעקט האט ארויסגעשטעקט אזעלכע בערגלעך, פון צוויי זייט איז געווען לעכער און די בערגלעך זענען אריינגעגאנגען אין די לעכער און ס'האט זיי אלעמען געהארגעט, און דער טייך איז געווארן רויט, ס'איז געווארן מיט בלוט, שטייט דארט ואשד הנחלים, ווי רשי איז מפרש אויף ומבמות הגיא בשדה מואב, זאגט רשי כי שם מת משה ושם בטלה הבאר, זעהן מיר דאך אז דער באר איז יא צוריק געקומען. דערפון איז משמע, פון דעם זעהט מען דאך ווי רשי ברענגט אראפ אין די אלע זאכן, פון ואשד הנחלים דערציילט ער אז ס'איז געווען דער באר און ס'איז געווען דארטן די מעשה מיט דעם מיט די בערג וואס זיי זענען זיך צוזאם געקומען, דערפון איז משמע אז רשי נעמט אן אז דער באר האט דער אויבישטער צוריק געקערט בזכות משה. און ווי ס'שטייט פריערט קלאר, ומבמות הגיא, ווי זיי זענען געגאנגען פון במות זענען זיי געגאנגען הגיא, בשדה מואב, שם, לשון פון רשי, כי שם מת משה ושם בטלה הבאר, זעהן מיר אז דער באר איז צוריק געקומען, ווי געזאגט פריער די גמרא זאגט אז בזכות מרים, און דערפאר גלייך נאכן פטירה פון מרים איז געווען דער ולא היה מים לעדה, און דערנאך איז דאס צוריק געקומען צוליב דעם זכות פון משה. ממילא איז מסתבר אז אויך די ענני הכבוד חזרו בזכות משה, לייגט זיך אויפן שכל צו זאגן אז אזוי ווי די וואסער איז צוריק געקומען בזכות משה איז די עננים אויך צוריק געקומען בזכות משה ווי געזאגט פריער דעם לשון ווי ס'שטייט אין גמרא חזרו שניהם בזכות משה די גמרא אין תענית ווייל עס לייגט זיך נישט צו זאגן אז זכותו של משה האט געהאלפן נאר פאר חזרת הבאר און נישט פארן אומקערן פון די ענני כבוד מוז מען זאגן אז ביידע האבן זיך אומגעקערט, וואס מאדנע צו זאגן אז משה רבינו'ס כח האט געקענט צוריק ברענגען נאר דעם באר וואס האט זיך אויפגעהערט ווייל מרים איז נסתלק געווארן, די עננים וואס זענען נסתלק געווארן ביי אהרן'ס פטירה איז נישט צוריק געקומען, לפי זה לויט דעם ווי מיר זאגן אז ס'איז צוריק געקומען איז אבער תמוה, א מורא'דיגע שווערע שאלה, בנוגע דעם באר דערציילט דערציילט דערציילט די תורה אין אונזער פרשה קאפיטל כ' אות ב', קאפיטל כ' פסוק ב' און ווייטער, דערציילט די תורה ווי אזוי ער איז צוריק געקומען, שטייט ולא היה מים לעדה, ממש דער לשון פון פסוק, ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה וירב העם וגומר, זיי האבן נישט געהאט קיין וואסער, און דער אויבערשטער האט געזאגט משה'ן קח את המטה וגומר, און די אידן האבן ווידער געהאט מים פון דעם סלע, איז קומט אויס אז די וואסער האט זיך טאקע אויפגעהערט און ס'איז צוריק געקומען פון משה רבינו. מה שאין כן בנוגע די ענני הכבוד ווערט נישט באווארנט, נישט אין חומש און נישט אפילו אין פירוש רשי, ווי אזוי און ווען חזרו. דאס איז איין שאלה, געוואלדיגע שאלה, א מורא'דיגע שאלה וואס דער רבי פרעגט. מען זעט ביי די וואסער אז ס'קומט מען האט געמאכט א גאנצן טומל וירב העם עם משה זיי האבן זיך געקריגט מיט אים מיר האבן נישט קיין וואסער מרים איז געשטארבן עס איז נישטא קיין וואסער און דער אייבערשטער האט געזאגט קח את המטה און יעמאלט וועט צוריק קומען די וואסער ביי די ענני הכבוד שטייט גארנישט וועגן דעם ווי אזוי און ווען זענען זיי געקומען צוריק איין שאלה צווייטע שאלה אויך דארף מען פארשטיין כשם ווי דער ביטול הבאר נאך מיתת מרים האט גורם געווען אז ויקהלו על משה וירב העם וגומר ווי געזאגט פריערט האט דאך אויך דער סילוק ענני כבוד נאך מיתת אהרן לכאורה געדארפט ארויסרופן אן אויפגערודערטקייט ביי בני ישראל זיי האבן געדארפט ווערן אויפגערודערט און שרייען אזוי ווי זיי האבן געשריגן פריערט ולא היה מים לעדה ויקהלו וירב העם ס'האט געדארפט זיין די זעלבע מלחמה מיט משה וואס איז ס'איז נישטא קיין עננים ס'איז נישטא קיין עננים מיר מוזן האבן די עננים פון פארוואס געפינט מען נישט אז נסתלקו ענני הכבוד? מען זעט אינגאנצן נישט אין קיין פלאץ אז ס'זאל זיך רעדן וועגן דעם ענין וואס נסתלקו ענני הכבוד. האבן מיר צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז אז ס'שטייט נישט אין קיין ארט ווי אזוי און ווען זענען צוריק געקומען. די צווייטע שאלה איז געווען פארוואס זעט מען נישט קיין ויקהל העם על משה וירב העם? ס'האט געדארפט, דער רבי זאגט דעם לשון, ס'האט געדארפט ארויסרופן אן אויפגערודערטקייט ביי די בני ישראל, און מען געפינט גארנישט. שטייט קלאר נסתלקו ענני הכבוד און ס'שטייט גארנישט. אות ב', דער רבי וועט דא פרובירן צו ענטפערן אז לכאורה וועט מען קענען איינלערנען אז ס'איז טאקע נישט צוריק געקומען און דער רבי וועט עס אפשלאגן און דער רבי וועט זאגן אז מ'מוז זאגן אז ס'איז צוריק געקומען, איי בלייבט דאך ווייטער די שאלה פארוואס שטייט נישט ווען און ווי אזוי ס'איז צוריק געקומען, פארוואס שטייט נישט אז ס'איז געווען א מלחמה מיט משה און אוואו איז די עננים, דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא נפלא ביותר וואס דא טוט זיך וואס איז דא געווען ווען אהרן איז נסתלק געווארן וואס איז אוועק געגאנגען וואס איז נישט אוועק געגאנגען פשוט א ממש נפלא ב. לכאורה וואלט מען געקענט איינלערנען אז על פי פשוטו של מקרא זענען די ענני כבוד מער נישט צוריק געקומען נאך זייער סילוק לאחרי פטירת אהרן זענען זיי טאקע נישט צוריק געקומען און דער טעם דערפון איז פשוט מען האט מער נישט געדארפט אנקומען צו די עננים במילא וועט ווערן פארענטפערט די גאנצע שאלה, עס איז טאקע נישט צוריק געקומען, און איי פארוואס האבן די אידן נישט געשריגן וועט מען באלד זען. רש י האט שוין פריערט מפרש געווען אז די עננים האבן ארום גערינגלט אידן מד' רוחות למעלה ולמטה, עס איז געווען זעקס עננים, זיי האבן ארום גענומען פון אלע ד' רוחות, און אויכעט פון אונטן איז געווען א ענן און פון אויבן איז געווען א ענן, וואס דורך דעם האבן זיי באשיצט די אידן, איינס, לבל יכה א', לבל יכה בהם שרב ושמש, זאל נישט קלאפן אויף זיי די, די זון זאל נישט קלאפן אויף זיי און די היץ זאל זיי נישט מאכן, ב', ווי רש י ברענגט ווייטער, רש י ברענגט אראפ אין פרשת עקב, היו שפים בכסותם ומגהצים אותם, די עננים האבן געוואשן זייערע קליידער און זיי האבן זיי אויסגעפרעסט, די קליידער זענען געווארן אביסל פארשמוצט, ס'איז געווארן אביסל אויסגענוצט, דארף דאך בייטן קליידער, מען קען נישט גיין מיט די זעלבע קליידער, מ'ווארפט עס אריין אין דעם ענן און ס'קומט צוריק ארויס געוואשן און געפרעסט. דאס איז געווען די זעקס עננים, און נאך איין ענן איז פאראויס געגאנגען, ס'איז געווען נאך איינער וואס ווערט אנגערופן לאמיר זאגן א זיבעטער, וואס ג' וואס ער האט געטון לנחותם הדרך ווי ס'שטייט אין פרשת בשלח, וואו ער איז געגאנגען זענען די אידן געגאנגען, און ד' די פערטע זאך וואס האבן געטאן די עננים, אויסגלייכן דעם וועג און באשיצן פון מזיקים, ווי דער לשון איז אין רש י אין בעלותך, מנמיך את הגבוה ומגביה את הנמוך והורג נחשים ועקרבים, דער ענן וואס איז געגאנגען פון פארנט האט געמאכט אלע בערגלעך האט ער אויסגעגליכן, אלע לעכער האט ער האט ער אנגעפילט און ס'איז געווען גלייך, און די זעלבע צייט האט ער אויכעט געהארגעט נחשים ועקרבים. ממילא ווי דער רבי זאגן לכאורה קען מען זעהן אז די ענני הכבוד זענען נישט צוריק געקומען ווייל רש י האט דאך שוין געזאגט פריער פארוואס מען האט עס געדארפט יעצט וועט מען זעהן אז נאך פטירת אהרן האט מען עס נישט געדארפט און דערפאר שטייט נישט אין חומש און אין רש י אז ס'איז צוריק געקומען ווייל ס'איז טאקע נישט צוריק געקומען. און מ'וועט פארשטיין לויט דעם אויכעט פארוואס די אידן האבן נישט געשריגן פאר וואו איז די עננים, ווייל זיי האבן שוין נישט געדארפט. ווי זעט מען דאס? אבער נאך פטירת אהרן האבן די אידן זיך מער נישט גענויטיגט אין דעם אלעם וואס די עננים האבן אויפגעטאן פאר זיי, מ'האט אויסגערעכנט דא די פיר זאכן וואס די עננים האבן געטאן, זיי האבן באשיצט פון בל יכה בם שרב ושמש די זון זאל נישט קלאפן אויפן קאפ, און אויכעט האט און די עננים האבן געוואשן זייערע קליידער, און ס'איז געווען נאך אן ענן וואס איז געווען להנחותם הדרך זיי צו ווייזן וואו מ'גייט, און אויכעט אויסגלייכן דעם וועג וועט דער רבי מכריח זיין אז מ'האט עס שוין נישט געדארפט, וויבאלד נאך פטירת אהרן זענען אידן נישט גענויטיגט מער, ווייל הר ההר געפינט זיך שוין על גבול ארץ אדום ווי ס'שטייט אין אונזער פרשה און אין פרשת מסעי אז ס'איז געווען על גבול ארץ אדום, וואו איז דאס געווען? ביים סוף פון מדבר, נאנט צו מקומות של ישוב, ס'איז געווען נענטער צו די מקומות וואו מענטשן וואוינען דארטן, ומובן אז דאס איז אן ארט וואו דער שרב ושמש פון מדבר איז פיל שוואכער, יעדער איינער ווייסט אז אין מדבר קלאפט א מוראדיגע היץ, ס'איז נישטא קיין נישטא קיין ביימער, ס'איז נישטא דארטן גארנישט און אין מדבר בכלל איז הייסער, יעצט אז מ'האלט שוין ביי די שטאט דארף מען שוין נישט האבן די עננים ס'זאל איבערדעקן פון די זון, און נישט נאר מצד דעם מקום, נישט נאר מצד דעם מקום וואס מ'איז שוין אנגעקומען לעבן א ישוב דארף מען נישט האבן, דער רבי זאגט נאך א סיבה, אויך מצד דעם זמן, ווען איז אהרן נסתלק געווארן? פטירת אהרן איז געווען בחודש החמישי, באחד לחודש שטייט אין פרשת מסעי אז אהרן איז נסתלק געווארן ראש חודש אב, חודש באחד לחודש חודש אב, נאנט צו דער צייט ווען די היצן ווערן שוואכער. ווארום, ס'איז דא א קלארע גמרא זאגט אין תענית, מחמישה עשר באב ואילך תשש כוחו של חמה, ממילא קען מען זאגן וויל דער רבי אויסברענגען אז איינע פון די ראיות וואס איינע פון די זאכן וואס האט דער ענן געווען באשיצן פון שמש זיי האבן שוין נישט געדארפט ווערן באשיצט פון דעם שמש ערשטנס זענען שוין געווען נאנט צו דעם יישוב איז שוין נישטא אזא שטארקער שמש און צווייטנס אויכעט נישט נאר צוליב דעם מקום נאר צוליב דעם זמן ס'איז שוין געווען נאך ראש חודש אב און ס'האלט שוין די זון הייבט שוין אן ווערן שוואכער און שוואכער און ס'קומט צו חמשה עשר באב איז שוין תשש כוחו של חמה ממילא האבן זיי עס נישט געדארפט האבן די רבי דרך אגב וועט זאגן אז ס'קען דאך זיין לכאורה א סתירה אויף דעם און די רבי וועט עס אפפרעגן, ס'איז נישט קיין סתירה פון דעם וואס רש"י איז מפרש אין פרשת נח, רש"י זאגט אין פרשת נח אז חום, ס'שטייט דארטן וועגן די פיר וועגן די פיר סעזאנס וואס דער אייבישטער האט געזאגט אז ס'וועט מער נישט בטל ווערן, שטייט דארטן חום, ווען איז דער ענין פון חום? מיינט סוף ימות החמה, חצי אב, ואלול וחצי תשרי, דאס איז די צוויי חדשים, חצי אב ואלול וחצי תשרי, שהעולם חם ביותר, אזוי ברענגט אראפ דער רשי, און רשי זאגט, שילהי קייטא קשי מקייטא, די גמרא זאגט אין יומא און רשי ברענגט עס דארטן אראפ, אז דער סוף פון זומער איז נאך שווערער ווי זומער אליין, שילהי קייטא קשי מקייטא, לכאורה וועט דאך זיין דא א סתירה, דו זאגסט מיר אוואו אז די רבי וויל דאך ברענגען א ראיה אז מ'האט שוין נישט געדארפט די עננים ווייל ס'ווערט דער ענין פון תשש כוחו של חמה, איז דאך א סתירה שטייט אין פרשה אין חומש בראשית ברענגט רשי אראפ פון גמרא יומא אז ס'איז נישט אזוי, ברענגט דאך אראפ אז ס'איז אז ס'איז אז ס'איז נאך אסאך שווערער, פון חצי אב ביז חצי תשרי צוויי חדשים איז דער עולם חם ביותר, זאגט די רבי ניין ס'איז נישט קיין שאלה ווייל דארט איז דער טעם ווי רשי איז מדייק בלשונו שהעולם חם ביותר נישט די זון איז חם ביותר, דער עולם, און דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון רש"י, לפי שכבר נתחמם כל האוויר וגוף הבריות בחום הקיץ שעבר עליו, זייער פשוט, עס קומט די צייט פון אב, איז שוין נאך א תמוז און נאך אב איז שוין סיוון אסאך מאל, און תמוז און אב זיכער, איז די וועלט ווערט אנגעהיצט, און יעמאלט טאקע די זון ווערט שוואכער, אבער דער עולם איז שוין אזוי אפגעשוואכט און די וועלט איז שוין אזוי אנגעהיצט אז ס'איז שוין שווערער ווי דעם זומער אליין, נישט ווייל די זון איז שווערער, ווייל דער מענטש איז שוין אויסגעמאטערט. אבער היץ פון זריחת השמש מצד עצמו ווערט שוואכער פון חמשה עשר באב ואילך ווערט טאקע יא שוואכער ווי מען זעט עס במוחש אבער דא בלייבט דאך אבער פארט די שאלה זיי זענען דאך אויכעט געווען לאמיר זאגן אויסגעמוטשעט פון די פון די פון די זון וואס איז געווען ביז יעצט זאגט דער רבי ניין ביז יעצט האבן זיי דאך נישט געהאט קיין זון זענען זיי דאך נישט געווען פארמאטערט און נישט געווען אנגעהיצט פון די גאנצן זומער ממילא זענען זיי דאך שוין געווען אין א פלאץ וואס דער מקום איז וואס איז מקום איז שוין וואס ווייניגער היץ און אויכעט זיי זענען נישט געווען אנגעהיצט, ביי זיי נישט שייך דאס שילהי קייטא איז קשי מקייטא ווייל ס'איז דאך נישט געווען אנגעווארימט, ממילא האבן זיי שוין נישט געדארפט די עננים, ווי די רבי זאגט עס קלאר, בנידון דידן, ווען מ'רעדט דא וועגן די אידן, וויבאלד אז ביז מיתת אהרן, דער קיץ שעבר עליו, אט דער זומער וואס זיי זענען אריבערגעגאנגען אין מדבר, ביז ראש חודש אב ווי הסתלקות פון אהרן, האבן די עננים באשיצט אידן פונעם חום השמש, איז דאך נישט געווען כבר נתחמם כל האוויר וגוף הבריות בחום הקיץ שעבר עליו, זענען נישט געווען אנגעהיצט, ס'איז נישט געווען קיין היץ, זענען געגאנגען א גאנצע צייט פארמאכט מיט די עננים פון אויבן, פון אונטן און פון אלע פיר זייטן. און היות אז מחמשה עשר באב ואילך איז די זריחת השמש נישט מיט אזא שטארקייט, האבן זיי נישט געדארפט אנקומען צו די ענני כבוד לבל יכה בהם שרב ושמש, האבן זיי טאקע נישט געדארפט האבן דאס, מילא די שאלה וואס ס'שטייט דארטן אין חומש בראשית אז חצי אב און אלול און חצי תשרי איז זייער זייער הייס און ס'איז נאך שווערער ווי זומער שלהי קיץ איז די סיבה זייער פשוט ווייל מ'איז שוין אויסגעמאטערט מ'איז שוין אנגעהיצט מ'האט שוין נישט קיין כח צו דעם אפילו די זון ווערט שוואכער אבער סטיל מ'איז שוין אויסגעמאטערט מה שאין כן ביי זיי איז דאס נישט געווען א גאנץ צייט ווען זענען געגאן זענען זיי געגאן אין א געשמאקע פארמאכטע עננים און זיי האבן נישט געהאט קיין זון און איצט איז דאך שוין די זון טאקע שוואכער און איצט זענען זיי דאך שוין לעבן ישוב דארפן זיי נישט האבן קיין ענן, האבן מיר א ראיה לכאורה אז די עננים זענען טאקע נישט צוריק געקומען ווייל מ'האט עס נישט געדארפט, דאס איז איינע פון די סיבות וואס עס שטייט פאר וואס מ'האט געדארפט האבן די עננים, דער רבי וועט ברענגען וועגן די אנדערע סיבות אויכעט, ווייל דורך זה האבן זיך די אידן נישט מער גענויטיגט אזויפיל, א' אין דעם וואס די ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים וכו', פריערט געזאגט איינע פון די זאכן איז געווען אז די עננים האבן זיי געוואשן זייערע קליידער און געפרעסט, זיי האבן שוין נישט געדארפט אנקומען צו דעם אזוי שטארק, פארוואס? ווארום אויב דארט וואלט ביי אידן געווען דער פאל פון שמלתך בלתה מעליך, אויב מיר זאלן זאגן אז נאך אהרונ'ס פטירה קען דאך זיין אז דיינע קליידער וועט ווערן וועט ווערן אויסגעריבן בלתה שמוציג און ס'איז מען קען עס מער נישט גיין, האט ער געקענט קויפן א לבוש אין איינע פון די דערבייאיגע שטעט פון די אומות העולם. זיי זענען דאך שוין געווען לעבן, ווי די גמרא ברענגט אראפ אין יומא, זיי זענען דאך שוין געווען לעבן, ווי דער רבי, דער רבי'ס לשון פריערט איז געווען, זיי זענען שוין געווען נאנט צום מקום הישוב, ממילא האבן זיי דאך געקענט קויפן ביי די תגרי תגרי אומות האבן זיי שוין געקענט קויפן נייע קליידער. ב. אויך האט מען שוין נישט געדארפט אנקומען בהכרח צום נס אז דער ארנון זאל זיי ווייזן דעם וועג, איינע פון די זאכן איז געווען אז דער ענן דארף זיי ווייזן דעם וועג, האט מען שוין נישט געדארפט אנקומען, היות מען האט זיך געפונען אין אן ארט וואס עס זיינען שוין דארט דרכים כבושות וכו', מען גייט אין א מדבר, ווייסט זיך נישט וואו צו גיין, אין א מדבר איז נישטא קיין וועג, מען גייט אויף די גראז, מען גייט און דא וואו דער ענן גייט דארטן גיין זיי, מ'איז אנגעקומען שוין למק קרוב למקום ישוב, איז שוין דא וועגן, אז ס'דא וועגן ווייסן זיי וואו צו גיין, דארף מען שוין נישט האבן דעם ענן. ג. על דרך זה, אויך נישט דער אויפטו פון הורג נחשים ועקרבים, איינע פון די זאכן וואס ער דארף אנקומען צו די עננים איז הורג נחשים ועקרבים, מנמיך את הגבוה מגביה את הנמוך והורג נחשים ועקרבים, עס לייגט זיך זייער פשוט אין שכל אז זייענדיג נאנט צו מקומו של ישוב דארף מען נישט נישטא קיין נחשים ועקרבים, און ס'שטייט ווי ס'שטייט טאקע קלאר אין רשי אין פרשת עקב, רשי זאגט אז במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, אזוי שטייט דער לשון, במדבר הגדול והנורא, און דא זענען זיי דאך שוין ארויס געגאנגען פון מדבר הגדול והנורא, שטייט קלאר אז זענען שוין געווען נאנט צום מקום יישוב, ווי דער רבי ברענגט אראפ פריערט, הר ההר געפינט זיך שוין על גבול ארץ אדום, דאס איז ווען וואו אהרן איז נסתלק געווארן, ממילא האבן זיי דאס אויך נישט געדארפט האבן. און אף על פי אז דער ענן האט געדארפט משווה זיין די הרים, דער ענן האט דאך יא געדארפט משווה זיין די הרים, און ווי רש י איז מפרש אויף הר ההר, ואף על פי שהענן הולך לפניהם ומשווה את ההרים, שלשה נשארו בהם. רש י איז מפרש אין אונזער פרשה פסוק כ', זאגט רש י, שטייט א לשון דארטן אז אהרן האט מען באגראבן אויף הר ההר, פרעגט רש י ואף על פי שהענן הולך לפניהם ומשווה את ההרים, איז ווי געווען א הר ההר, ווי קען זיין אז עס איז געבליבן א בארג, דער ענן איז געגאנגען פאר זיי און האט אלס אויסגעגליכן, זאגט רש י שלשה נשארו בהם, דריי הרים זענען געבליבן. וואס איז געבליבן דארטן? הר סיני און הר ההר און הר נבו, דריי בערג זענען געבליבן אין גאנצן מדבר, והר נבו איז געבליבן לקבורת משה וכו', דאס איז רשי, וואס דערפון זעט מען אז דער ענן איז מיטגעגאנגען אויך נאך מיתת אהרן, ווען אידן זענען געקומען צו הר נבו, וואו משה איז נסתלק געווארן, לכאורה זעען מיר דאך אז די עננים זענען יא געווען, וואס זאגסטו מיר אז נישט, ווייל עס שטייט דאך אז הר נבו איז געבליבן, זאגט דער רבי ניין, ס'קען זיין אז הר נבו איז געבליבן, דער ענן איז שוין געגאנגען אסאך פריערט, און ער האט אראפגענומען אלע הרים ביזן גבול אדום, און דעם הר ההר האט ער איבערגעלאזט מיט הר נבו האט ער איבערגעלאזט. וואלט מען געקענט ענטפערן בדוחק על כל פנים קען מען ענטפערן אז דאס וואס כ'זע אז דער ענן האט איבערגעלאזט דעם הר ההר און די אנדערע נישט איז דאס געווען אסאך פריערט, אז דאס וואס דער ענן האט משווה געווען אלע הרים חוץ חוץ הר נבו מיינט נישט אז דאס איז פארגעקומען בעת די אידן זענען דארט געקומען, ס'איז נישט געווען אז דער ענן איז נישט מיטגעגאנגען מיט זיי גלייך א גאנצע צייט און משווה געווען די הרים און אלץ און געהארגעט די נחשים, ער איז געגאנגען אסאך פאר זיי, ס'קען זיין א חדשים פריערט איז ער שוין געווען און האט אויסגעגליכן אלץ און איבערגעלאזט און איבערגעלאזט דעם הר ההר, און טאקע יעצט ווען אהרן איז נסתלק געווארן זענען זיי שוין נישט געווען, זענען זיי נישט צוריק געקומען טאקע זייער געשמאק. אז דאס האט זיך אפגעטון פריער, ווי ס'שטייט איינע פון די זאכן וואס ס'שטייט אז מהלך ג' ימים שהלך לפניהם, שטייט א פסוק און רשי ברענגט אראפ אין בהעלותך, ער קען דאך זיין אז ס'געווען אסאך פריער תוכת, נאך איידער אהרן איז נסתלק געווארן, און יעמאלט האט דער ענן שוין אויסגעגליכן אלץ, און דעם הר און דעם הר ההר האט ער איבערגעלאזט, כדי צו באווארענען דעם עתיד, ער האט עס באווארנט מיט א חודש צוויי דריי פיר פריער אז ס'זאל בלייבן, ממילא קומט אויס אז ס'איז נישט געווען אז די עננים האבן טאקע נישט געדארפט צוריק קומען און האט נישט געדארפט משווה זיין ווייל ס'איז שוין געווען אלס אויסגעגליכן פון פריערט, על פי זה וואלט געווען אויך רעכט דער סדר, לויט דעם ווי דער רבי זאגט יעצט אז ס'איז געמאכט געווארן פריערט, וועט ווערן פארשטאנדיג אויך בדרך אגב א מורא'דיגע שווערע שאלה אין רש י, על פי זה וואלט געווען אויך רעכט דער סדר ווי רש י רעכנט דארט אויס די דריי הרים וואס זענען נישט אויסגעגליכן געווארן, רש י רעכנט אויס הר ההר ווי איז געווען הר ההר, דער ענן האט דאך אויסגעגליכן אלס, זאגט רש י ס'איז געבליבן דריי, הר סיני, הר נבו והר ההר, לכאורה איז דאך עס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, פארוואס זאגט ער נישט הר סיני והר ההר והר נבו, דער סדר איז געווען ער האט איבערגעלאזט הר סיני ווען עס איז געווען מתן תורה מיט פֿערציק יאר צוריק, דערנאך האט ער איבערגעלאזט הר ההר וואס אהרן איז דארטן, אהרן'ס קבורה איז דארטן געווען, דערנאך און שפעטער האט ער איבערגעלאזט אין זעקס חדשים שפעטער פון ראש חודש אב אדער מער ביז ז' אדר יעמאלט האט ער איבערגעלאזט דעם הר נבו פאר משה רבינו, וואס דער לשון וואס א פארקערטע לשון דא. ס'איז דאך לויט דעם וועט עס זיין זייער געשמאק, וואס לויט סדר מאורעות וואלט הר נבו געדארפט שטיין נאך הר ההר, פארוואס ברענגט רשי דעם סדר, ס'איז דאך אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, אבער על פי הנל לויט ווי מיר האבן ערשט געזאגט אז דער הר אז דער ענן איז געגאנגען פון פריערט און האט אויסגעגליכן, וואלט מען עס געקענט מסביר זיין מיט מקדים זיין הר נבו פאר הר ההר, איז רשי מרמז אז דאס וואס דער ענן האט איבערגעלאזט הר נבו לקבורת משה איז דאס נישט געווען אין א שפעטערדיגן זמן ווען אידן זענען אהין צוגעקומען, נאר אין דעם זעלבן זמן ווען ער האט איבערגעלאזט הר ההר לקבורת אהרן, און ס'איז פשוט געוואלדיג דער חידוש דא אליין, אז לכאו' איך האב דאך נישט פארשטאנען וואס רשי זאגט דעם לשון, רשי קומט דא טאקע אנדייטן און זאגן, זאלסט וויסן אז דער אז דער אז דער ענן איז געגאען אסאך פאר זיי, ווילסט א ראיה? אט אין דעם זעלבן צייט וואס ער האט אראפגענומען דעם הר דעם דעם הר נבו פאר משה'ן, האט ער אראפגענומען דעם הר ההר אויכעט, וואס קומט אויס פון דעם אלץ? קומט אויס לכאורה אז מען האט שוין נישט געדארפט האבן די עננים אינגאנצן, און זענען טאקע נישט צוריק געקומען וויל דער רבי זאגן, די זון איז שוין נישט געווען איינס די זון איז שוין נישט געווען אזוי הייס, דער רבי גייט אויס ברענגען די פארקערטע די סיבות וואס זיי האבן געדארפט יא האבן, לכאורה קען מען זאגן אז נאך אהרן'ס נאך אהרן'ס הסתלקות האבן זיי עס טאקע נישט געדארפט האבן, ערשטנס די זון איז שוין נישט אזוי הייס, צוויי די קליידער האט מען שוין געקענט קויפן פון תגרי האומות, דריי מען האט נישט געדארפט האבן ס'זאל זיי ווייזן די וועג, ס'איז שוין דא א דרך כבושה מען ווייסט וואו מען דארף גיין, און פֿיר, ס'דאַרף שוין נישט הרגענען קיין נחשים ועקרבים. פֿאַר וואָס? ווײַל זיי זענען שוין אַרויס פֿון מידבר. וווּ זענען די נחשים ועקרבים? זאָגט רשי, במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, אָבער יעצט האָבן זיי זיך שוין נישט געדאַרפֿט האָבן. איז פֿון דעם אַלעם קען מען זען, אַז די עננים זענען טאַקע נישט צוריקגעקומען. יעצט אין אות ג' וועט דער רבי מוכיח זײַן אַז דאָס וואָס מ'האָט געזאָגט ביז יעצט איז נישט ריכטיק, און ס'מוז זײַן אַ הוכחה אַז זיי זענען יאָ צוריקגעקומען, אויב זיי זענען צוריקגעקומען פארוואס זעט מען נישט ווען און ווי דאס ווערט צוריק די צוויי שאלות ווען און ווי אזוי זענען זיי צוריק געקומען מען זעט ביי דעם מדבר שטייט קלאר ביי די מים איים סארי ביי די מים שטייט קלאר ווען זענען צוריק געקומען און ס'שטייט אויכעט אז די אידן האבן געמאכט א גאנצן טומל וירב העם עם משה פארוואס איז נישט געווען קיין מלחמה אויף משה רבינו וואו זענען די עננים אות ג' אין אמת'ן אבער איז מוכרח צו זאגן דער רבי זאגט דאך מוכרח צו זאגן אז די עננים האבן זיך אומגעקערט און באגלייט די אידן אויך נאך פטירת אהרן

לנחותם הדרך נישט געמיינט בלויז צו פארהיטן פון בלאנזשען אין מדבר, נישט דאס איז דער ענין פון לנחותם הדרך, וואס עס זענען נישטא קיין דרכים, נישט דאס איז דער טייטש אין דעם, נישט נאר דאס, נאר בכלל צו ווייזן דעם דרך, די ריכטונג וואס דער אויבישטער וויל אז די אידן זאלן גיין. און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה זיבן און צוואַנציק וואס זייער געשמאק, פירוש רשי אין יהושע ג ג, קאפיטל ג פסוק ג, דלאחרי מיתת משה היה הארון מראה להם הדרך במקום הענן, עס הייסט אז מען האט שוין געדארפט ווייזן יא דעם וועג, פארוואס? ווייל ס'איז דא וועגן, ס'איז אויסגעטראטענע וועגן, אבער ס'קען זיין מען קען מאכן א לינקס, מען קען מאכן א רעכטס, יעדן פאר יעדן פאר מינוט ווען מען גייט נאך אביסל נאך אביסל, אוי, וואו גייט מען, רעכטס אדער לינקס אדער גלייך, דארף מען האבן א ענן ער זאל זיי ווייזן וואו דער אייבישטער וויל אז מען זאל גיין, ס'איז נישט אויף אויסטרעטן די וועג, אויף ווייזן, נישט ווייל ס'איז נישט געווען קיין אויסגעטראטענע וועג, מען דארף גיין וואו דער אייבישטער וויל, במילא מוז מען האבן די עננים ווייטער, איז דער איז דער תירץ אז לנחותם הדרך אז ס'דא א אויסגעטראטענע וועג דארף מען נישט קיין עננים, פאלט אראפ, וויבאלד אזוי אויך נאך מיתת אהרן זענען געווען כמה וכמה מסעות, האט מען אויך דעמאלט געדארפט אנקומען צום ענן ווייזן וואו צו גיין. ב. רשי זאגט בפירוש רשי זאגט בפירוש דער רבי זאגט אנגעצייכענט אין הערה צען רשי זאגט בפירוש אז נאך מיתת אז נאך מיתת אהרן חזרו לאחוריהם דרך ים סוף שבע מסעות זענען צוריק געגאנגען אין מדבר הערט א קלאר אין פסוק כ אין פרק כא פסוק ה' זאגט רשי נאך מיתת אהרן חזרו לאחוריהם דרך ים סוף זיבן מסעות זענען זיי צוריק געגאנגען במילא דער ענטפער וואלט דער רבי געוואלט זאגן אז זיי זענען נישט צוריק געקומען ווייל מ'האלט שוין ביי על גבול ארץ אדום וואס איז שוין די אויסגעטראטענע וועג, זאגט דער רבי און ס'איז שוין נישטא קיין נחשים ועקרבים לכאורה פאלט עס אפ אינגאנצן ווייל זיי זענען דאך צוריק געגאנגען שבע מסעות זענען זיי דאך שוין ווייטער טיף אין מדבר אויב זיי זענען שוין ווייטער טיף אין מדבר דארף מען יא האבן צוריק די עננים לנחותם הדרך. מילא מוז מען זאגן אז ס'איז יא צוריק געקומען. ג. האבן מיר שוין האבן מיר שוין געברענגט צוויי זאכן, ערשטנס אז בפשטות לנחותם מיינט נישט דווקא אויסגעטראטענע וועג, נאר לנחותם מיינט צו גיין וואו דער אייבישטער וויל, וואו מען דארף מאכן א רעכטס, וואו מען דארף מאכן א לינקס, וואו מען דארף גיין גלייך, און אויכעט שטייט קלאר אז נאך מיתת אהרן זענען זיי צוריק געגאנגען זיבן מסעות, אויב אזוי דארף מען דאך האבן צוריק די עננים. ג. נאך א ראיה, די עננים האבן באשיצט אידן אויך פון מלחמות מיט אומות העולם, ווי רשי האט שוין מפרש געווען ביי מלחמת עמלק זייער קלאר אין פרשת בשלח שטייט אז וצא הלחם בעמלק, וואס מיינט דאס צא מן הענן והלחם בו, וואס דערפון איז פארשטאנדיג אז כל זמן אידן זענען געווען ארומגענומען פון די עננים האבן די אומות העולם נישט געהאט קיין שליטה צו לוחם זיין מיט אידן, כל זמן די אידן זענען אינעווייניג קען מען זיך נישט שלאגן, קען מען קען א גוי גארנישט טון צו זיי, דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו צא והלחם, וואס זאגט רשי, זאגט רשי צא מן הענן, גיי ארויס פון דעם ענן, און איי דאס וואס עמלק האט זיך געקענט שלאגן מיט די אידן, בפרט אז ס'איז געווען ווען משה רבינו והניח ידו וגבר עמלק, זאגט רשי אז די אידן וואס האבן געפרעגט היש השם בקרבינו האט דער ענן זיי ארויסגעווארפן פון אים און יעמאלט האבן זיי האט עמלק זיך געשלאגן מיט זיי דער ענן האט זיי ארויסגעווארפן פון פון אינעווייניג ווי רשי שטייט שוין אין פרשת כי תצא שהיה הענן פולטן די זעלבע זאך אויכעט ווען מ'וועט לערנען נאך וואס איז געווען די מעשה מיט די מרגלים האבן די אידן געזאגט אין פרשת שלח האבן זיי געזאגט ויעפילו לעלות משה רבינו האט זיי געזאגט נאכדעם אז דער אייבערשטער איז זייער ברוגז און במדבר הזה יפלו פגריכם זענען זיי ארויסגעגיין זענען זיי ארויסגעגיין און זיי האבן געוואלט ארויפגיין ויעפילו זענען זיי געווען חוץ לענן יעמאלט איז דאס היפך ציווי השם ממילא האבן ווי רשי האט שוין מפרש געווען פריער רשי האט שוין מפרש געווען אין פרשת יתרו אז דער ענן האט מקבל געווען די חיצים ואבני בליסטראות, די גרויסע שטיינער און די פיילן וואס די מצרים האבן געווארפן, האט דער ענן אריינגענומען אין זיך, וואס היו המצרים זורקים, און דערפאר שטייט דאך קלאר גלייך נאך מיתת אהרן וישמע הכנעני וילחם בישראל, אין אונזער פרשה, ווי רשי איז מפרש אז דער זעענדיג אז נסתלקו ענני כבוד האט ער געמיינט אז ניתנה רשות להילחם בישראל, זעהן מיר דאך נאך א זאך אז די עננים האבן אפגעהיטן פון די אומות העולם, אשר על כן האט מען געדארפט די ענני כבוד צו באשיצן אידן אויך אין די שפעטערדיגע מלחמות, די מלחמות האבן זיך נאכנישט געענדיגט, זיי האלטן טאקע שוין ביי גבול אדום, די עננים זענען דאך אבער צוריק געגאנגען נאך זיבן, און ס'איז געווען אזעלכע גוים וואס האבן געוואלט זיך שלאגן קעגן די אידן זיי נישט אריינלאזן אין ארץ ישראל, יעמאלט האט מען געדארפט האבן ווייטער די עננים אז מ'זאל זיך נישט קענען שלאגן מיט זיי, לכאורה נאך א ראיה אז די עננים זענען יא צוריק געקומען. ד. נאך א ראיה אז זענען צוריק געקומען.

וואס דאס איז נויטיג אין אלע מסעות ביז מען איז אריין אין ארץ ישראל, שטייט אין א שטייט ערגעץ אז זענען געווען אין איך געדענק זיכער אז זענען געווען געלערנט ערשט אין רשי אז זענען געווען נײַנצן יאר זענען זיי געווען אין איין פלאץ וואנעט האבן זיי געוואוסט וואו צו זיין ווען מען דארף גיין און ס'קען זיין אמאל אין פרשת בהעלותך שטייט ויש אשר יהיה הענן איין טאג איין נאכט און נאך מארגן דערפרי גייט מען פארן ווייטער דארף צונעמען דעם משכן און אויפשטעלן דעם משכן פאר איין טאג אלץ האבן זיי געוואוסט פון דעם ענן ווען דער ענן הייבט אן פארן ווייסן זיי אז מען דארף גיין ממילא האט דאך געדארפט זיין דער ענן ווייטער ביז ביז מען איז אריין אין ארץ ישראל ווייטער, און נאך א ראיה האט מען געדארפט האבן דעם ענן. ה' ועיקר, די פינפטע סיבה פארוואס מען געדארפט האבן די עננים און דאס איז דער עיקר, רש י ברענגט אראפ אין פרשת בלק, נאך מיתת אהרן, נאך מיתת אהרן, הערט אויפן פסוק והוקע אותם לה' נגד השמש, זאגט רש י ביי דעם חטא פון בנות מואב,

זאגט דאך רש י בפירוש, שטייט דאך קלארע ווערטער אין רש י, און אין פרשת כי תצא שטייט אויכעט ווי געזאגט פריער דעם לשון חוץ לענן, אז זיי זענען געווען חוץ לענן, ווי ס'שטייט דארטן, זאגט דאך רש י בפירוש אז דער ענן איז געווען אויך נאך מיתת אהרן, און האט מגין געווען פון דער שמש, האבן מיר דאך געוואלדיג דא דאך ממש געוואלדיג, שטייט דאך קלאר, הענן נקפל מכנגדו, און די חמה גייט ארויף אויף אים, איז דאך געווען דער ענן ביז אפילו נאך נאך מיתת אהרן איז דאך זיכער צוריק געקומען, מילא האט דער רבי אפגעפרעגט די ראיות וואס האט געברענגט אז ס'איז נישט צוריק געקומען, און ער זאגט אז מ'מוז זאגן אז ס'איז יא צוריק געקומען, און איבערחזר'ן נאכאמאל די פינף ראיות וואס דער רבי ברענגט, בפשטות דער לנחותם הדרך מיינט נישט דווקא אויף נישט צו בלאנזשען, און ס'מיינט נישט דווקא אז ס'איז דא אויסגעטרעטענע וועגן, ס'מיינט צו זאגן וואו דער אייבישטער וויל זאלסט גיין צו מאכן רעכטס צו לינקס צו גיין צו גיין גלייך. צווייטנס רשי זאגט דאך מפורש אז נאך מיתת אהרן זענען זיי צוריק געגאנגען זיבן מסעות, אויב זענען זיבן מסעות צוריק טיף אין מדבר, דארף מען דאך זיכער האבן די עננים אויף אלע סיבות וואס מען האט גערעדט פריערט. די דריטע זאך איז די עננים האט געווען אקעגן א מלחמה פון אומות העולם, ממילא האט מען געדארפט האבן ווייטער, טאמער וועט קומען א מלחמה פון דאס מוז זיין מוז זיין, דא טאגארי אומות העולם זענען צוריק געגאנגען זיבן זיבן מסעות, ס'קומען אזעלכע גוים וואס ווילן זיך שלאגן מיט זיי נישט אריין לאזן אין ארץ ישראל. פֿיר, דער אויפֿטו פֿון די מ"ב מס דער אויפֿטו פֿון דעם פֿון דעם פֿון די מ"ב דער אויפֿטו פֿון דעם ענן אין די מ"ב מסעות איז זייער פּשוט, נישט נאָר האָט זי געמאַכט די וועג גלײַך און געהאַרגעט נחשים ועקרבים, ווי געזאָגט פֿריִער, איין מאָל שוין נאָענט צו ארץ-ישׂראל דאַרף מען דאָס נישט האָבן, ניין, זי ווייסט ווען צו פֿאָרן און ווי צו פֿאָרן. זי ווייסט ווען און ווי לאַנג עס זאָל זײַן דער פֿאָרן, דאָס דאַרף מען האָבן, ביז מע קומט אַרײַן אין ארץ-ישׂראל. און פינף, די פינפטע ראיה אז ס'מוז זיין אז ס'צוריק געקומען, איז א עיקר, רשי זאגט קלאר ביי דעם ענין פון חטא פון בנות מואב, זאגט רשי קלאר והוקע אותם להשם נגד השמש, די לשון איז, הענן נקפל מכנגדו והחמה זורחת עליו, און ס'הרג'ט אים. האבן מיר די אלע פינף זאכן אז ס'איז יא צוריק געקומען, אויב אזוי אויב ס'איז צוריק געקומען, איז דאך הדרא קושיא לדוכתא זאגט דער רבי, געוואלדיג, די ערשטע די ערשטע צוויי קשיות וואס מיר האבן געפרעגט קומט צוריק, הייסט עס אז די מים זענען צוריק געקומען און די עננים זענען צוריק געקומען, ווערט דאך די קשיא פארוואס ווערט ערגעץ נישט דערמאנט אז אז און ווי אזוי אז ס'איז צוריק געקומען און ווי אזוי די ענני כבוד האבן זיך צוריק געקערט, און פארוואס האט דער סילוק זייער נישט ארויסגערופן קיין פארדרוס ביי אידן כנזכר לעיל, קומט צוריק ביידע קשיות ווייטער, פארוואס שטייט נישט ווי אזוי ביי די מים שטייט ולא היה מים לעדה לשתות, זיי האבן זיך געקומען שרייען אויף משה און וירב העם עם משה, און דא שטייט נישט אז ס'איז לא היו ענני כבוד מער און זיי זענען געקומען ארויסגערופן א פארדרוס, און דער רבי האט געזאגט פריערט אז ס'האט ארויסגערופן די לשון איז געווען אז ס'האט ארויסגערופן א אויפגערודערטקייט ביי די בני ישראל, וואס הייסט מיר האבן נישט קיין ענני? בלייבט דאך צוריק די שאלה, מוז מען זאגן אז ס'איז צוריק געקומען דאס אות ד', וועט דער רבי אראפברענגען דעם חידוש נפלא נפלא ביותר. ס'איז מיר איינגעפאלן א ווארט, כ'מיין מען טאר נישט זאגן קיין חידושים אין רבי'נס שיחות, אבער בהשגחה פרטית אזא געשמאקע געשמאקע שיחה און אזא חידוש וואס מען גייט יעצט לערנען, איז דווקא אריינגעגאנגען אין ליקוטי שיחות בהשגחה פרטית אין חלק ח"י, ס'גיבט פשוט א חיות א חיות אינעם רבי'נס תורה וואס דער רבי איז מחדש חידושים וואס ס'פאלט קען גארנישט איינפאלן קיינעם אין די וועלט אות ד' וועט מען דאס פארשטיין די שאלות וועט אראפגיין בהקדם, א דיוק אין שינוי לשון אין פירוש רשי על התורה, רשי באווארנט עס, נישט צו גלייבן, רשי באווארנט עס יא, ווען און ווי אזוי ס'איז צוריק געקומען, וועגן די עננים וואס טוט זיך דא, אויב ס'איז צוריק געקומען, פארוואס זעט מען נישט ווען און ווי אזוי, און מען זעט נישט אז די אידן האבן געמאכט א טומל אז זיי ווילן עס צוריק. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הדיוק אין שינוי לשון פירוש רשי על התורה, מיר זעען אז ס'איז דא א שינוי אין פירוש רשי אויף די אין תורה. ענני אין כמה מקומות רופט רשי אן די עננים ענני כבוד.

שטייט אין פירוש רשי אין פרשת אמור, אין אונזער פרשה פרק כ' אין פסוק כט, פרק כא פרק פסוק א', אין פנחס פרק כו פסוק יג, אין מסעי פרק לג פסוק מ', אין פרשת עקב, ח',

ווי געזאגט פריער ס'איז געווען שבעה זעקס פון די אלע פיר זייטן פון אויבן און פון אונטן און איינער וואס איז געגאנגען אין פראנט וואס ער איז געווען דער וואס האט געוויזן לנחותם הדרך און ער האט געמאכט געהארגעט די נחשים ועקרבים און געמאכט אלע בערגלעך גלייך און אנגעפילט די אלע לעכער מיט מיט זאמד אז מ'זאל קענען גיין גלייך געשמאק איז אין אין די מדרשי חזל ווערט דאס אויכעט אנגערופן אין טייל מדרשי חזל דער רבי ברענגט אראפ אין מכילתא און אין ספרי און אין תנחומא ווערט אראפגעברענגט איז די גירסא שבעה עננים היו וכיוצא בזה

זיבן עננים, רש י לייגט נישט צו וואס ס'שטייט אין די אנדערע מדרשים שבעה ענני כבוד. סאו רש י אין פרשת בהעלותך זאגט רש י שבעה עננים כתובים. ויש לומר הביאור, יעצט וועט מען געבן הביאור אויף דעם, לויט דעם וועט ווערן אראפגעפאלן אלע שאלות און ס'וועט זיין פארשטאנדיג, פשוט פשוט פשוט געוואלדיג. ויש לומר הביאור, דעם חילוק צווישן עננים סתם און ענני כבוד קען מען זאגן בפשטות, א ממש א גאונות בפשטות. וואס איז דער חילוק פון ענני כבוד ביז עננים? ענני כבוד מיינט פשוטו כמשמעו, ווי ס'איז וואס דו זאגסט אזוי מיינט עס, אז דער גאנצער תכלית זייערער איז נאר צו ווייזן כבודם של ישראל. דאס הייסט, עס זענען געווען עננים וואס זייער ענין איז געווען צו באשיצן און באזארגן די אידן מיט זייערע צרכים און עניינים המוכרחים, ווי גערעדט פריערט, ס'האט זיי געמאכט גלייך די וועג, ס'האט געוואשן זייערע קליידער, ס'האט זיי באשיצט פון די זון מיט די אלע זאכן ווי פון נחשים ועקרבים ווי גערעדט פריער, כאטש בדרך ממילא פארשטייט מען דערפון חיבתם וכבודם של ישראל, פון דעם אליין זעט מען דאך אויכעט דער אייבישטער האט זיי ליב אז ער מאכט זיי זאלן נישט האקן די זון אויף זייער קאפ, זיי גייען אין מדבר פֿערציק יאר אן זון, און די זעלבע זאך אויכעט, ס'איז נישטא קיין בערגלעך, ס'איז נישטא קיין טאלן, ס'איז נישטא גארנישט, אלץ איז גלייך, אלע בערג ווערן אויסגעגליכן און אלע לעכער ווערן אנגעפילט. פארשטייט מען אבער דערפון חיבתן פארשטייט מען פון דעם אויכעט חיבתן של ישראל און זיינען געווען נאך עננים וואס כל עניינם איז געווען לשם כבוד איז דא געווען צוויי גדרים פון דעם וואס ס'שטייט אין מדרשי חזל אט דער לשון און אין רש י זעט מען אז רש י קלייבט אויס שבעה עננים כתובים און רש י קלייבט אויס אין אנדערע פסוקים ווי גערעדט פריער קלייבט ער אויס ענני כבוד און אין אנדערע ערטער שרייבט ער עננים סתם זעט מען אז דא איז געווען צוויי סארטן עננים און עס זיינען געווען נאך עננים וואס כל עניינם איז געווען לשם כבוד, כל עניינם לשם כבוד, זיי האבן גארנישט געטאן קיין פעולה פאר די אידן, ארויסווייזן אויף וויפיל דער אויבערשטער איז מכבד די אידן. נאכאמאל, דער יסוד פונעם רבי'נס ענטפער וועט זיין, אז מיר זעען פשוטו של מקרא מיט'ן מסביר זיין א דיוק אין דעם שינוי פון רש י זיינע לשונות, פון דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלס. און דערפון איז מובן אז נישט אלע עננים זיינען ענני כבוד. זייער פארשטאנדיג, נישט אלס איז ענני כבוד, נאכאמאל, ענני כבוד איז אזעלכע וואס זיי ווייזן נאר אויף כבוד, זיי טוען מער גארנישט, און עננים סתם איז דאס די עננים וואס זיי האבן געניצט פאר די זון און פאר די נחשים און פאר אלע אנדערע זאכן. איז דערפון מובן אז ניט אלע עננים זענען ענני כבוד, ס'קען נישט זיין אלע זענען ענני כבוד, מ'זעט דאך אז זיי האבן געטאן זאכן. דער ענן וואס מנמיך את הגבוה והורג נחשים ועקרבים איז נישט פון די ענני כבוד, ווייל זיין אויפטו איז א דבר של הכרח אויף צו קענען גיין אין מדבר, סאו מוז זיין א ענן וואס ער מנמיך את הגבוה זיך גיין שלעפן אלע בערג וואס דא אין די מדבר עס זיין אוממעגליך אין דער וועלט, ס'א הכרח אז ס'מוז זיין זיך דער אייבישטער אויסהיטן מיט גיין אין א מדבר און ס'דא נחשים ועקרבים, וויפיל מענטשען ווערן ווערן געהארגעט פון די נחשים מיט די עקרבים? מוז מען עס האבן, דאס איז א ענין נישט פון כבוד, ס'איז נישט ווייזט נישט אויף כבוד אז דער אייבשטער גיט כבוד די אידן, דרך אגב אויכעט אבער דאס איז אן ענין וואס איז הכרח אויף צו קענען גיין אין מדבר, און על דרך זה דער ענן וואס האט זיי באשיצט פון חום השמש אדער פון אומות העולם בשעת א מלחמה, די זאכן מוז מען האבן, מען זעט אז עמלק אפילו האט נישט געקענט האבן קיין מלחמה מיט די אידן, דווקא מיט די וואס האבן געזאגט היש השם בקרבנו, דער ענן האט זיי ארויסגעווארפן, מיט זיי האט ער געקענט האבן מלחמה, דרך אגב דער רבי זאגט דאס נישט דא, אבער מען זעט אז משה רבינו האט זיך אנגערופן, דער אייבערשטער האט געזאגט משה צא והלחם בעמלק, זיך אננעמען אפילו פאר די אידן וואס זענען נעבעך ארויסגעפאלן פון ענן וואס האבן געזאגט היש השם בקרבנו אם אין. דרך אגב א מורא'דיגע זאך. ממילא און על דרך זה דער ענן וואס האט זיי באשיצט פון חום השמש אדער פון אומות העולם בשעת מלחמה איז יא נישט נאר צוליב כבודם של ישראל נאר צוליב א תועלת אין עניינים נחוצים. דערפאר נוצט רשי אין די מקומות דעם לשון ענן סתם, מיט א קוק זאל מען זעהן וואו רשי רופט עס אן ענן סתם, רעדט ער וועגן די עננים וואס זענען געווען א הכרח פאר די הילף פון אידנס גיין אין מדבר, אדער וועגן די נחשים ועקרבים, אדער וועגן מנמיך את הגבוה, אדער וועגן אומות העולם, ס'איז געווען מיט א תועלת. לדוגמא, די רבי ברענגט אפאר דוגמאות, געוואלדיגע דוגמאות ווי מען זעהט וואו רשי די רבי האט געזאגט פריער די רבי האט אויסגערעכנט אין די הארה די אלע פלעצער וואו רשי רופט זיי ענני כבוד, יעצט וועט מען ברענגען וואו די רשי רופט זיי אן נאר עננים.

ווייל דארטן רעדט ער וועגן א ענן וואס איז געווען מ'האט אים געמוזט האבן, קען מען דאס נישט אנרופן כבוד, נישט ביי לוחם בעמלק, נישט ביי זורקים חיצים, נישט ביי הר ההר, ווי ס'שטייט דארטן ווייטער, ווי געזאגט ווייטער ביי די בנות מואב, אין פרשת אין פרשת בלק, שטייט נגד השמש, הענן נקפל כנגדו, והחמה זורחת עליו, וועגן וועלכן ענן רעדט מען? מען רעדט נישט וועגן אן ענן כבוד, מען רעדט וועגן א ענן וואס איז געווען בהכרח, איז דער ענן האט זיך נקפל, און די זון האט געשיינט אויף אים און ער איז געהארגעט געווארן. שטייט ווער דאן שטייט ווייטער ביים מלחמת עמלק שטייט שטייט אין פרשת כי תצא ווען מ'רעדט דארטן וועגן זכור את אשר עשה לך עמלק וואס שטייט דארטן כל הנחשלים אחריך פארוואס זענען זיי געווען נחשלים אחריך שטייט קלאר זאגט רשי שהיה הענן פולטן דער ענן האט זיי ארויסגעטוהן, וועלכער ענן? אט דער ענן וואס האט געדארפט אכטונג געבן אויף זיי אז מ'זאל אז אז עמלק זאל זיך נישט קענען שלאגן מיט זיי, זעהן מיר דא קלאר אז אין די אלע ערטער וואו מ'רעדט וועגן דעם ענן וואס איז א הכרח אויף צו גיין אין מדבר, דארטן שטייט נאר קלאר ענן, ווערט נישט אנגערופן ענן כבוד, ווייל ס'דא צוויי סארטן עננים, ס'איז דא א ענן וואס ער איז כבוד און ס'איז דא א ענן וואס ער איז דאס. מה שאין כן ביי די עננים וואס זענען נסתלק געווארן נאך מיתת אהרן, איז דארט דער לשון נסתלקו נאר די ענני כבוד. דער חידוש איז נפלא ביותר. די עננים וואס איז געווען אין זכות פון אהרן איז געווען די ענני כבוד, די ענני כבוד זענען אוועק געגיין, נסתלקו די ענני כבוד, נאר די עננים וואס זענען געווען לכבודם של ישראל, אבער נישט די עננים וואס האבן באווארן די צרכים פון אידן. נישט די עננים, די עננים זענען געבליבן, זענען נישט אוועקגעגאנגען קיינמאל, און די ענני כבוד האבן זיך על פי פשוטו של מקרא, הערט ווערטער, על פי פשוטו של מקרא האבן זיך טאקע נישט אומגעקערט, ומובן גם כן ובפשטות פארוואס אידן האבן נישט געהאט קיין טענות בנוגע ענני כבוד ווי זיי האבן געהאט ביי בארה של מרים. נעמט אראפ ס'א תירוץ אויף ביידע שאלות וואס מיר האבן געפרעגט. ערשטנס האבן די אידן געמאכט א מורא'דיגן טומל, זיי האבן געמאנט זיי האבן נישט ולא היה מים לעם לשתות, און זיי האבן געמאכט וירב עם משה, דא איז גארנישט, ס'איז שטיל, און ס'שטייט נישט בכלל ווען ס'איז צוריק געקומען, דער רבי איז מחדש אז ס'איז קיינמאל נישט צוריק געקומען, טאקע איז זייער פארשטאנדיג אז די ענני כבוד זענען אוועק געגיין, דערפאר האבן זיי נישט געהאט קיין טענה, אז ס'איז נישטא קיין וואסער צו טרינקען שרייט מען וירב עם משה, די ענני כבוד גייען אוועק איז נישט. איז נישט אזוי געוואלדיג וואס מען דארף האבן, מאכן א מלחמה און זאגן רבונו של עולם איך וויל האבן די ענני כבוד, די עננים וואס זיי דארפן האבן זענען דא, זיכער, זענען געבליבן זענען נישט אוועק געגאען, און דאס איז דער חידוש וואס דער רבי מחדש דא אז ס'איז טאקע קיינמאל נישט צוריק געקומען. דערמיט קען מען פארענטפערן די קשיא פון רא"ם, רבי אליהו מזרחי פון די גרויסע מפרשים אויף רשי, וויבאלד עס זענען געווען עננים מד' רוחות, אחד מלמעלה ואחד מלמטה, און א סוכה איז בדוגמא צו די עננים, ווי רשי איז מפרש כי בסוכות הושבתי ענני כבוד, רשי זאגט דעם לשון ענני כבוד, דערפאר מאכט מען א סוכה, איז ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה וואס דער ר' אליהו המזרחי פרעגט. האט דאך אויך א סוכה געדארפט האבן אחד מלמעלה ואחד מלמטה וד' מד' רוחותיה, לכאורה אויב ס'איז א ענין פון בסוכות הושבתי את בני ישראל מאכן מיר א סוכה האט עס געדארפט זיין בדוגמא פון די עננים אז מ'זאל מאכן א סוכה זאל מען מאכן אונטן מוז זיין עפעס אוועקגעלייגט און פון אויבן מוז זיין אוועקגעלייגט און ס'מוז זיין ד' רוחות און דער דין איז דער דין איז דאך אין גמרא סוכה און ס'ברענגט זיך אראפ אין טור שלחן ערוך אורח חיים ברענגט זיך אראפ אז דער דין איז אז עס איז גענוג צוויי גאנצע דפנות און א דריטע וואס האט נאר א טפח. פארוואס איז דאס? דאס פרעגט דער הייליגער, דאס פרעגט דער רא"ם, רבי אליהו מזרחי. יש להוסיף בקושייתו, דער רבי זאגט, מ'קען נאך מוסיף זיין אויף זיין קשיא נאך מער, פארוואס מאכט מען נישט קיין זכר צו דעם זיבעטן ענן וואס איז געווען לפניהם? אויב ס'איז געווען אויב ס'איז געווען זעקס עננים, דערנאך געווען א זיבעטער, איז די רא ם פרעגט א שאלה אויף די אלע זעקס פארוואס מאכט מען נישט, איך זע דאך איך זע דאך אז מ'דארף מאכט נישט, די הלכה איז דאך נאר צוויי דפנות, און די דריטע איז גענוג איין טפח, פארוואס אויב ס'איז בסוכות הושבתי, פרעגט די רא ם דאך דארף מאכן זיבן, מ'גייט מאכן אין יעדן פראנט פון יעדן סוכה, אדער אין די סוכה, אין די סוכה, מ'דארף מאכן נאך עפעס נאך א וואנט, א זיבעטע וואנט, ועל פי הנל לויט ווי מ'האט ערשט איינגעלערנט איז עס פארענטפערט, דער זכר וואס מיר מאכן איז נאר צו די ענני כבוד, ווי רש י זאגט כי בסוכות הושבתי ענני כבוד, אויף דעם מאכט מען סוכה, און לויט דעם קומט אויס די עננים וואס כל עניינם איז נאר לשם כבוד, נאר אויף דעם מאכט מען א סוכה, אבער דער ענן וואס איז געווען לפניהם, ועל דרך זה כמה פון די אנדערע שישה עננים, האבן אויך משמש געווען אויף צו באווארענען די צרכים פון די אידן כנזכר לעיל, ממילא דערפאר בלייבט די הלכה אז ס'גענוג נאר צוויי מיט א טפח אויפן דריטן, במילא איז אויך דער מספר דפנות הסוכה נישט פארבונדן מיט מספר ענני הכבוד, ס'איז נישט פארבונדן אינגאנצן מיט די מספר פון ענני הכבוד, בפרט אז יש לומר אז עס איז אין דעם געווען שינויים, געוואלדיג, ס'איז געווען שינויים אין דעם, במעשה ווען מען האט נישט געדארפט האבן הגנה מצד מסוים, מיר זאגן אז מ'איז געפארן א פלאץ אין מדבר וואס איז נישט געווען דארטן קיין אומות העולם, ס'איז נישט געווען קטגורים, ס'איז געווען א פלאץ אן נחשים, ס'איז געווען א פלאץ וואס איז געווען פארוואלקנט, ביינאכט האט מען נישט געדארפט האבן דעם ענן וואס דער ענן קען אוועקגיין, ס'איז נישטא קיין זון, עס קען זיין במעשה ווען מען האט נישט געדארפט האבן הגנה מצד מסוים איז דער ענן מצד זה געווען ער האט דאך געבליבן ער איז געווען א ענן כבוד האט זיך געביטן דער דער דער דער די ארבעט פון דעם ענן האט זיך געקענט בייטן לפי אנדערע סארטן זמנים ווי געזאגט פריער ביינאכט ווען עס איז נישטא קיין זון ווען עס איז נישטא קיין גוים וואס ווארפן עפעס זאכן ממילא די די דפנות פון די סוכה זענען נישט ווייזן נישט אויף די מספר העננים בכלל ס'ווייזט טאקע אויף דעם ענין וואס דער אייבערשטער האט געמאכט בסוכות הושבתי אבער ס'האט נישט צו טון אין די מנין פון די אלע וואס איז געווען, דערפאר איז גענוג שתיים והשלישי רק טפח. לויט דעם חידוש פונעם רבי'ן איז דא צוויי סוגי עננים, ממילא ווערט פארענטפערט די קושיא פון דעם רא ם. דער רבי טוט פארענטפערן נאך א שאלה לויט זיין יסוד וואס האט אוועקגעלייגט אז ס'געווען צוויי סארטן עננים, ענני כבוד און ענני הכרח, עננים וואס זיי האבן גענוצט פאר די אידן וואס זיי מוזן. אות ה, על פי זה וועט מען אויך פארשטיין א דיוק אין פירוש רשי הנל. פארשטיין נאך א דיוק אין פירוש רשי אין סעיף ג. אויף וישמע הכנעני ברענגט רש י אראפ שנסתלקו ענני כבוד וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל, אזוי שטייט אזוי זאגט רש י, דער כנעני האט געהערט אז, וואס האט ער געהערט? וישמע הכנעני ויבוא וילחם, ער האט געהערט אז ס'נסתלק געווארן די ענני כבוד, און ער האט געטראכט אז ער האט שוין רשות זיך צו קומען שלאגן מיט די אידן, לכאורה האט רש י געדארפט דערמאנען דעם עיקר החידוש אויך, נישט נאר דריקא פון ניתנה רשות, נאר שניתנה האפשריות והרשות להילחם בישראל, נישט נאר אז ער האט רשות להילחם בישראל, נאר אז ער האט א מעגליכקייט זיך צו שלאגן מיט די אידן, וויבאלד אז די אידן זענען פריער געווען ארומגענומען פון די עננים, און עס איז געווען אוממעגליך צו מלחמה האבן מיט זיי כנזכר לעיל שם, ממילא יעצט ער הערט וישמע הכנעני אז די עננים זענען אוועקגעגיין, האט ער א אפשרות ער קען קומען און ווארפן חיצים און בליסטראות און ער קען ווארפן דארטן די גרויסע שטיינער מיט אלע זאכן אויף די אידן. הא, א געוואלדיגע שאלה אויף רשי, רשי זאגט שניתנה רשות, נישט נאר ניתנה רשות, ניתנה אפשריות, יעצט ווי זעסטו האסטו געזען אז ס'געווען אן ענן וואס האט אפגעהאלטן יעצט איז נישטא קיין ענן, געוואלדיג די שאלה האט ארויפגעגאנגען געוואלדיג לויט דעם רבי'נס חידוש, ועל פי הנל איז עס מובן אינגאנצן, אויך נאכדעם ווי נסתלקו ענני כבוד איז געבליבן דער ענן וואס האט באשיצט אידן פון אומות העולם בשעת מלחמה, סאו ווען דער כנעני האט געזען אז ס'איז אוועקגעגיין, זאגט רשי קלאר, שנסתלקו ענני כבוד. די עננים זענען געבליבן, האט ער דאך קיין אפשריות אויף זיך צו שלאגן האט ער נישט, אבער האט נאר געזען אז ס'אוועק די ענני כבוד דער אייבשטער האט אוועקגענומען דעם ענין פון כבוד פון די אידן, האט ער געטראכט אז ניתנה רשות להילחם, אבער די עננים וואס זיי גיבן אכטונג אויף די בליסטראות מיט די אבנים איז געבליבן דארטן. ממש געוואלדיג געשמאק פאלט אראפ די שאלה אויף רשי. דער כנעני אבער, דער כנעני, לכאורה אויב אזוי פארוואס זאל איך קומען שלאגן? דער כנעני האט אבער געמיינט אז וויבאלד עס זענען נסתלק געווארן די ענני כבוד, דער אויבערשטער ווייזט שוין מער נישט ארויס אזויפיל כבוד צו אידן, והא ראיה די ענני כבוד זענען אוועקגעגיין נאך אהרונ'ס פטירה, איז דאס א באווייז אז ניתנה רשות להילחם בישראל, נישט קיין אפשריות, ניתנה רשות, אבער בנוגע דער אפשריות למלחמה מצד די אנדערע עננים האט זיך גארנישט געביטן, ס'איז געבליבן דארטן. און ס'איז נישט קיין קשיא ווי אזוי, ווי איז אפשר און ווי קומט עס אז דער כנעני, אז א כנעני זאל פארפירן א מלחמה מיט אידן בשעת זיי זענען באשיצט פון דעם ענן, ווערט דאך א שאלה לכאורה, ווי לייגט זיך אין קאפ אז ער זעט אז די ענני כבוד זענען אוועק געגאנגען, ווייסט ער טאקע אז דער אויבערשטער מאכט נישט אזא גרויסן כבוד צו די אידן, וויבאלד זיי זענען נסתלק געווארן די ענני כבוד, דער אויבערשטער ווייזט שוין נישט אזויפיל כבוד, האט ער איז ניתנה רשות אז ער קען זיך גיין שלאגן, לכאורה איז דאך עס א שטות. פארוואס? ווייל אין הכי נמי אין דעם פרט האט אים די חוצפה פארפירט ביז צו שטות כו', און ער האט גערעכנט אז אידן וועלן ארויסגיין פון דעם ענן כדי צו מלחמה האבן מיט אים, וויסן ווייסט ער אז די עננים וועלן ווייטער אכטונג געבן אויף זיי, וואס האט אים איינגערעדט, דער שטות וואס ער האט געמאכט איז געווען, זיין חוצפה האט אים אזוי ווייט געפירט אז ער האט געטראכט וויבאלד אז דער אייבישטער ווייזט נישט אזא כבוד צו אידן, וועלן די אידן ארויסקומען פון דעם ענן, און זיי ארויסקומען פון דעם ענן וועט ער זיך קענען שלאגן מיט זיי. סאו טאקע די נאר די ענני כבוד זענען אוועק געגיין, אבער ער האט געטראכט אז ס'איז ניתנה רשות און נישט קיין אפשרות להילחם, און ס'וועט זיין ס'וועט זיין חוצפה, איז האט ער געקלערט אז די אידן וועלן ארויס גיין, אז זיי וועלן הערן, אז ער קומט זיך שלאגן, וועלן זיין אזעלכע אידן וואס וועלן ארויס גיין זיך שלאגן מיט זיי, זיך שלאגן מיט אים, מיטן כנעני, שטייט וישמע הכנעני, און דער רבי פארענפערט עס נאך טיפער, ובפרט לויט פירוש רש י לפני זה, ווי רש י שוין רש י שוין מבאר געווען אז דער כנעני דא, רש י זאגט קלאר, איז עמלק. אויף עמלקן דארף מען שוין נישט ברענגען קיין ראיות, פארוואס? עמלק איז דאך געווען דער וואס האט שוין פון פריער געפירט מלחמה מיט אידן, הנחשלים אחריך שטייט שוין אין פרשת בא, וועגן ארויסגיין פון מצרים, פאר מתן תורה איז שוין געווען עמלק, שטייט דארטן הנחשלים אחריך זאגט רש י שהענן פולטן אין פרשת כי תצא, אפילו ווען היו כל האומות יראים להילחם בכם, רש י'ס לשון, דער רשי זאגט, וואס איז עמלק? עמלק איז געווען דער געפערליכסטער און ער איז געווען דער ערשטער. אלע אומות האבן מורא געהאט זיך צו שלאגן מיט אידן, נאך אזעלכע מעשות מיט די צען מכות, מיט דעם קריעת ים סוף, מיט די אלע זאכן וואס איז געווען, היו יראים, קפץ וירד, דער דער דער דער שלעכטער עמלק וואס ער ווערט נישט נתפעל פון גארנישט און ער האט די חוצפה, ער איז געקומען און האט אריינגעטאנצט, רשי גיבט א משל פון א אמבטיה וואס איז זייער הייס, קיינער וויל נישט אריינגיין, עמלק טאנצט אריין, ער בריט זיך אפ, אבער דערווייל ווערט עס ביי אנדערע גרינגער אף על פי שנכוה וכו' האט ער עס געטאן האט ער ווידער אמאל זיך פארמאסט דער כנעני איז עמלק טראכט ער אקעי די כבוד די ענני כבוד זענען אוועק געגיין לאמיר פראבירן נאך אמאל אפשר וועלן זיי ארויס און זיך שלאגן מיט מיר האט ער ווידער אמאל זיך פארמאסטן קעגן אידן אין אן אופן פון קפץ נישט קוקנדיג נישט קוקנדיג וואס זיי זענען געווען באשיצט פון דעם ענן. זייער געשמאק, געוואלדיג דרך אגב, אראפגעברענגט אפאר זאכן. אות ו. אויף דער הסברה הנל אין דעם חילוק צווישן ענני כבוד און עננים סתם קען מען אבער פרעגן. מיר האבן אוועקגעלייגט א יסוד אז ס'איז געווען ענני כבוד און עננים הכרחיים. עננים סתם? זאגט דער רבי איך האב א געוואלדיגע שווערע שאלה און דער רבי טוט עס ענטפערן פשוט זייער געשמאק. רש י זאגט דאך אז די ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים אותם, מ'האט אויסגערעכנט וואו רש י רעדט צו ענני כבוד און וואו ער רופט זיי עננים, סאו לכאורה אויב רש י רופט אן ענני כבוד שפים בכסותם ומגהצים אותם, אז זיי וואשן די קליידער און זיי און זיי פרעסן אויס, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם, די קליינע האבן נישט געדארפט בייטן קיין קליידער, די קליידער האבן געוואקסן מיט זיי, וואס ס'האט געדארפט האט מען עס אויסגעוואשן אין די עננים. וואס די ביידע אויפטואונגען פון די ענני כבוד זענען לכאורה פון די זאכן וואס געהערן צו הצטרכות בני אדם און נישט ענינים פון כבוד לחוד, ווי קומט אויס אז רש י זאגט דא רופט זיי אן ענני כבוד? ס'איז דאך געווען א ענין פון א ענן וואס מ'האט עס געמוזט האבן, מ'קען דאך נישט, זיי וואלטן געוואקסן אן קליידער, רבונו של עולם וואס וואלט מען געטון, א קינד פון דריי יאר קען נישט גיין מיט א, א קינד פון צען יאר קען נישט גיין מיט א לבוש פון א קינד פון פינף יאר, און פון פופצן יאר זיכער נישט, ובפרט א קינד פון דריי יאר קען נישט גיין מיט א, א קינד פון צען יאר קען נישט גיין מיט א לבוש פון דריי יאר, און אויכעט אויסוואשן, דער אייבערשטער אויסטן ווי קען מען גיין אן אויסגעוואשענע קליידער, און רש י רופט עס אן אז ס'איז ענני כבוד. דער רבי לייגט צו נאך געשמאקער די קשיא לכאורה ווי מען זעט אין מדרש תהלים אין דברים רבה און אין שיר השירים רבה איז די גירסא געוואלדיג און רש י האט דאך אויך קענט ברענגען די זעלבע גירסא שטייט דארטן נאר ענן שף דער ענן האט געוואשן די קליידער שטייט נישט דארטן ענן כבוד

בפשטות איז דאס וואס רש י זאגט ואף קטניהם היה גדל לבושם עמהם מיינט ער נישט בהמשך און אלס אויפטו פון די ענני כבוד. ס'איז נישט קיין המשך, ס'איז אינגאנצן נישט קיין המשך. פארוואס? ווייל רש י זאגט דאס אלץ צוזאמען. ענני כבוד, זאגט רש י היו שפים בכסותם ומגהצים אותם איין זאך, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושם סע לייגט זיך פשוט אין שכל אז דאס וואס קטניהם גדלים היה גדל לבושם עמהם האט נישט צו טון מיט דעם ענן איז די שאלה פון דעם וואס ס'שטייט אז קטניהם היו גדלים היה גדל לבושם עמהם לכאורה קומט דאס פון דעם ענן כבוד איז נישט קיין שאלה ווייל ס'האט נישט צו טון צו דעם היה גדל לבושם מיינט ער נישט בהמשך און אלס אויפטו פון די ענני כבוד זיכער נישט ווארום וואס פאר א שייכות האט גדל לבושם עמהם צו די ענני כבוד מילא וואשן און פרעסן, נעמסטו דעם בגד לייגסט אים אריין אין ענן, דער ענן גיט דיר אים ארויס צוריק א געוואשענער און א געפרעסטער, אבער אז די קינדער דרייען זיך ארום דארטן זיי האבן נישט צוטון מיטן ענן, איז דער ענן מאכט זיי וואקסן זייערע קליידער? און רש י אין מדרש, דער רבי ברענגט דארט אין הערה איין און זעכציק, וכן מוכח בלשון המדרשים, און ס'שטייט דארטן ולא היו גדלים, ער ברענגט דארט אראפ אזוי ווי א חילזון הזה, און ס'ווערט נישט דערמאנט קיין ענני כבוד דארטן נאכדעם. ס'איז נישט געדארפט וואשן, מ'האט עס נישט געדארפט מאכן מיט די אלע זאכן וואס איז געווען ביי די קליינע קינדער, און ס'איז געוואקסן מיט זיי, איז דארטן אזוי ווי ווייזט אויס א חילזון מיינט אדער א ווארים וואס וואקסט מיט אים זיין לבוש, אדער אזוי ווי ביי אונז רופט מען עס א א ווי ס'איז געווען דארטן אין מצרים ווי ס'איז געווען די רעדן פון אויף אידיש הייסט עס א טשערעפאכע, כ'האב פארגעסן ווי ס'הייסט אויף א צב. א צב איינער וואס גייט זייער פאמעליך איז ער האט אזא אזא איבער אים האט ער אזא וואס באשיצט אים און דאס וואקסט מיט אים אזוי געוואקסן די קליידער מיט זיי האט נישט קיין שייכות מיט די מין פון דעם ענן נאר רעדענדיג וועגן די לבושים רשי רעדט וועגן די לבושים אז וואס אז די לבושים זענען געווען איז געווען אז ענני כבוד שפים בכסותם ומגהצים אותם זאגט רשי אז אף קטני איך רעד וועגן לבושים זאגט ער אז זייערע קליידער זענען געוואקסן מיט זיי האט נישט צו טון צו די עננים רעדענדיג וועגן די לבושים זאגט רש י אז מיט זיי איז געשען א באזונדער נס וואס זיי זענען מיטגעוואקסן צוזאמען און פארבונדן נישט מיט עננים נאר מיט זייערע גופים ווי רש י זאגט דארטן כלבוש הזה של חומט שגדל עמו אפשר דא מיינט מען חומט אויכעט די מין פון א צב אז דער לבוש הזה וואס ס'וואקסט מיט אים ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'בייט אים, ס'איז א זאך וואס ס'וואקסט מיט אים. איז ממילא די שאלה פון פון קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושם עמהם האט נישט צוטון צו דעם ענן, אבער ס'בלייבט דאך נאך די שאלה וואס רשי זאגט ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים אותם, לכאורה קומט דאך אויס אז די ענני כבוד איז נישט נאר ווי דו זאגסט פריערט אז ס'נאר כבוד פאר די אידן נאר ס'טוט א מורא'דיגן הכרח'דיגן ענין אויף וואשן די קליידער און זיי פרעסן, איז דער רבי פארענטפערט דאס אין די חצאי ריבוע און דער טעם וואס רשי ברענגט דאס בהמשך צו זיין פירוש אז ענני כבוד היו שפים בכסותם וכולו איז ווייל גלייך דא קען זיך שטעלן די שאלה דא קען זיך ווערן ווייטער די שאלה בשלמא די גדולים האבן געקענט נאכאנאנד טראגן די זעלבע קליידער צוליב דעם וואס שמלתך לא בלתה מעליך די זיי האבן געקענט טראגן די זעלבע קליידער ווייל זייערע קליידער זענען נישט נישט נישט געווארן שמוציג אדער אדער אדער אויסגעריבן מען קען עס מער נישט גיין ווי אזוי אבער האבן די קטנים געקענט כסדר טראגן אין מדבר די זעלבע קליידער דערפאר ברענגט דאס רשי לעבן דעם אז ביי די גדולים האט געדארפט זיין געפרעסט און געוואשן און ביי זיי דאס געוואקסן מיט זיי ווי האבן זיי געקענט כסדר טראגן אין מדבר די זעלבע קליידער בעת זיי וואקסן און ווערן גדול יותר באווארנט דעריבער רשי אז דעריבער האט דער אויבערשטער געוויזן א נס א נייער נס האט נישט אנצו די עננים אז היה גדל לבושן עמהם, ממילא איז פארשטאנדיג אויכעט נאך מער פארוואס רשי ברענגט דאס צוזאמען מיט דעם, נישט נאר ווייל מען רעדט וועגן וועגן עננים האבן געוואשן זייערע כסותים, נאר צו ווייזן ווי קען זיין אויב שמלתך לא בלתה מעליך, ווי וואקסט ביי די קינדער ווי וואקסט די קליידער מיט זיי, זאגט רשי אז ס'איז געוואקסן ס'איז געווען א ספעשל נס, יעצט וועט מען ענטפערן די שאלה, ווי קומט דאס אז לכאורה בלייבט דאך ווייטער די שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף זיין יסוד, אז די ענני כבוד זענען געווען די ענני כבוד היו שפים בכסותם איז דאך עס נישט נאר כבוד, נאר ס'איז אויכעט א ענין פון הכרח, און דאס וואס די ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים אותם איז נישט געווען קיין הכרח. דערפאר האבן עס געטאן די ענני כבוד. די ענני הכרח איז געווען צו אפהיטן פון די זון, צו אפהיטן פון נחשים ועקרבים, צו אפהיטן פון שטיינער און חיצים וואס די גוים ווארפן, מאכן די וועג גלייך און אראפנעמען אלע בערג און זיי ווייזן וואו צו גיין, דאס איז אן ענני הכרח, אבער די ענני כבוד איז נישט געווען א הכרח, ווייל אויך לולא די ענני כבוד, דערפאר האבן עס די ענני כבוד געטאן דעם וואשן די קליידער, ווייל אן וואשן די קליידער וואלטן די אידן אין מדבר דאס געקענט טאן דורך דורכפירן דעם שיפוי וגיהוץ באופן הרגיל, זיי האבן געקענט וואשן די קליידער אויף אנדערע סארטן אופנים, זיי האבן געהאט דעם באר א גאנצע צייט מיט וואסער, מען נעמט אראפ א קלייד און מען וואשט עס אויס און מען טוט עס צוריק אן, במילא קומט אויס אז דאס איז אבער הרגענען נחשים ועקרבים קענסטו נישט גיין אן א ענן, גיין אויף די זון פערציג יאר און אן א ענן פון אויבן איז סכנת נפשות גלייך ביי די ערשטע די ערשטע וואך די ערשטע חודש, במילא קומט אויס אז די עננים וואס האבן געדינט וואס זענען געווען נאר אויף דעם ענין פון היטן ווערן אנגערופן עננים, די ענני כבוד זענען געווען נאר אויף כבוד, דרך אגב האבן זיי געמאכט א זאך וואס איז נישט בהכרח, ודוגמא, שמלתך לא בלתה איז נישט געווען א נס הכרחי, דער רבי זאגט א ראיה, שמלתך לא בלתה איז נישט געווען קיין נס הכרחי, ווייל זיי האבן זיך געקענט באזארגן מיט נייע לבושים, און מ'קען זיך באזארגן מיט נייע לבושים. ווי אזוי? אדער פון די ריבוי שמלות, שטייט דאך קלאר אין פרשת בא אז משה רבינו האט געהייסן מ'זאל ארויסנעמען פון מצרים, מ'זאל לייען, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, און ס'איז געווען אויף א אופן פון וינצלו, מ'האט אויסגעליידיגט מצרים. און רשי אין פרשת בא ברענגט דעם ריבוי פון כלי כסף וזהב וואס מ'האט מיטגענומען פון דארטן, ממילא פון דעם ריבוי שמלות וואס מ'האט מיטגענומען ביי יציאת ביי יציאת מצרים, ווי דער אבן עזרא ברענגט אראפ, אדער מאכן פון דעם צמר הכבשים, זיי האבן דאך מיטגענומען מיט זיך, יעדער איינער האט געהאט מיט זיך תשעים חמורי לוב מיט זאכן, און זיי האבן געהאט מיט דעם אסאך כבשים, האבן זיי געקענט נעמען די צמר פון די כבשים, ס'איז דאך געווען גאנצע טעג וואס מ'איז געזעצן אויף איין פלאץ, האט מען געקענט נעמען און ארבעטן די פרויען זאלן מאכן בגדים, וואס זיי האבן געהאט פון די מקנה זייערן, זיי האבן דאך מיטגענומען מקנה רב, אדער דורך קויפן א לבוש בעת זיי זענען פון צייט צו צייט ווי געווען בקירוב צו א מקום ישוב. און דער רבי זאגט אפילו עס וועלן זאגן אז די היה גדל עמהם איז יא געווען פון די עננים, זאגט דער רבי דאס אויך האט נישט קיין ענין פון הכרחי, דערפאר וואס זיי האבן געקענט קויפן נייע קליידער פאר די קינדער פון די תגרים אדער מאכן נייע קליידער. ממילא איז קומט אויס אז דער ענני כבוד איז געווען נאר פארן כבוד, דרך אגב האט ער עס געטון א זאך וואס איז נישט הכרח, אבער עס איז דא צוויי סארטן עננים, און די ענני כבוד די ענני כבוד וואס איז געווען פון אהרן'ס זכות זענען אוועק געגאנגען זענען טאקע נישט צוריק געקומען, ווערט פארשטענדיג אלע שאלות גייען אראפ, וויבאלד אז דער שפים ומגהצים דורך די ענני כבוד דווקא איז געווען נישט אן ענין הכרחי פאר אידן נאר בלויז צו פארשפארן זיי א טירחה קלה, א טירחה קלה צו נעמען און וואשן אין דעם באר, איז דאך דאס גופא דער אמת'ער ענין און צייכן פון כבוד, פונקט פארקערט, דאס ווייזט נאך ארויס אסאך מער כבוד, אז אפילו א קלייניגקייט, אפילו אז איך זאג אז איך נעם א ענן וואס הרג'ט די נחשים, איז ער געקומען פשוט זיי צו ראטעווען דעם לעבן, אבער אז איך זאג אז איך גיב זיי א ענן כבוד, די גוים זעען אז ס'גייט א ענן, און ער וואשט זייערע קליידער וואס זיי קענען עס אליין וואשן, ס'איז נישט קיין גרויסע מעשה, ווייזט עס ארויס אויף א מורא'דיגן כבוד, ס'ווייזט ארויס אויף וויפיל דער אויבערשטער איז מייקר און מכבד די אידן און דערפאר איז דאס שייך צו די ענני כבוד אויכעט. איז זייער פארשטאנדיג פארוואס רש י שרייבט, און ס'איז נישט קיין שאלה וואס רש י שרייבט אז ענני הכבוד שפים בגדיהם. נאכאמאל איז געבליבן די החלטה, דער חידוש אז די ענני הכבוד, די עננים וואס האבן געווען דורך אהרן זענען נישט צוריק געקומען, און די אידן האבן נישט קאמפלעינט און די אידן האבן נישט געשריגן און ס'איז טאקע נישט צוריק געקומען אין פשוטו של מקרא און דער באר איז יא צוריק געקומען און דערפאר געווען וירב עם משה ווייל זיי האבן געדארפט האבן וואסער דא האבן זיי עס שוין נישט געדארפט. עס בלייבט אבער צו פארשטיין וויבאלד רש י זאגט אז בטלה הבאר איז פארבונדן מיט מיסת משה איז משמע אז רש י נעמט אן אז חזרת הבאר איז געווען בזכות משה כנזכר לעיל סעיף א' ווייל עס שטייט דארטן אז זיי זענען חזרו צוליב משה היינט פארוואס זענען אויך די ענני כבוד נישט צוריק געקומען בזכות משה? א שווערע שאלה, פארוואס זאגט פארוואס זאגט נישט רשי אז ס'איז צוריק געקומען בזכות משה? פארוואס זאל עס נישט צוריק קומען בזכות משה? דער רבי זאגט דארטן איז וואס משה האט נאר גענוג זכות אויף ברענגען די וואסער און נישט די עננים לכאורה חס ושלום ויש לומר הביאור בזה. לויט פשוטו של מקרא איז דאס אלעס וואס אידן האבן באקומען דורך משה איז נישט ווי ביי אהרן און מרים דא וועט ארויסקומען א מורא'דיגן מורא'דיגן לימוד ווי מיר דארפן נעמען כאילו א הוראה וואס דער רבי נעמט ארויס פון דא, וואס איז די חילוק פון א נשיא און וואס איז די חילוק פון א נשיא ביז פון משה רבינו א נשיא היינט א רבי ביז אהרן און משה אהרן און סארי ביז אהרן און מרים, אהרן און מרים זענען געוואלדיג געוואלדיג גרויס אבער דער ענין פון קוקן אויף משה רבינו אויף א נשיא, אויף א מנהיג, גואל ראשון גואל אחרון, איז אינגאנצן אינגאנצן אויף א אנדער סארט פארנעם, דאס וועט דער רבי דא ברענגען, ויש לומר הביאור בזה, לויט פשוטו של מקרא איז דאס אלעס וואס אידן האבן באקומען דורך משה איז נישט ווי ביי אהרן און מרים, ווי דער לשון איז דארטן בזכותם האבן אידן באקומען ענני הכבוד ומים, ביי משה איז דאס נישט אזוי, נאר משה אלס רועה נאמן האט פארזארגט אידן מיט אלעם וואס זיי נויטיגן זיך, און ווען זיי נויטיגן זיך אין דעם, א אנדער סארט גדר אינגאנצן. לויט דעם ועל פי זה יומתק, מען זעט אז דער ענין וואס משה האט באזארגט אידן מיט זייערע צרכים איז נישט ווי אן ענין התלוי בזכות וואס ווערט בטל נאך דער הסתלקות פון בעל הזכות, שטייט קלאר ולא היה מים לעדה ווען? לאחרי מיתת מרים. נסתלקו ענני הכבוד לאחרי מיתת אהרן. ס'איז אהרן און מרים א מורא'דיגן זכות זיי גיבן די אידן אזויפיל צייט ענני כבוד און מים לשתות פאר אזא גרויסן עולם. געוואלדיג דער זכות. די מינוט וואס זיי ווערן נסתלק איז אויס. ביי משה רבינו איז דאס נישט אזוי. א מנהיג גיט דעם עולם וואס זיי דארפן. פשוט געוואלדיגע ווערטער און פונקט ס'קומט אויס

ועוד אן אופן אז עס ווערט באווארנט אז נאך זיין פטירה, ווען ס'רעדט זיך וועגן משה רבינו, וועגן דעם נשיא, אז נאך זיין פטירה זאלן זיי דאס אויך באקומען, אדער זיי זאלן צו דעם נישט דארפן אנקומען, אויב זיי דארפן אנקומען האבן זיי עס נאך זיין פטירה אויכעט. ס'איז אזוי ווי ס'איז בטל געווארן די וואסער מיט די עננים נאך מיתת אהרן און מרים, ווייל ביי זיי איז דאס געווען א ענין פון פון זייער זכות, מיר קריגן דאס בזכותם, משה איז אין גאנץ א אנדער ווארט, משה איז רועה נאמן, און א רועה נאמן באזארגט אלס וואס זיי דארפן, ווען זיי דארפן. דער רבי ברענגען יעצט געוואלדיג דעם ארויסברענגען נאך אין קלארער דעם ענין, אף על פי אז נאך מיתת משה שטייט קלאר איז בטלה הבאר. אזוי שטייט דאך קלאר אז נאך מיתת משה איז בטלה הבאר, רש"י ברענגט עס אראפ אין חומש, האבן אבער די אידן מער נישט געדארפט אנקומען צום באר. נישט חס ושלום ס'איז אוועקגעגאנגען דער זכות ווייל משה רבינו איז נסתלק געווארן, ניין, נאך מיתת משה האבן זיי שוין עס נישט געדארפט, פארוואס? ווייל זיי זענען שוין דאן געווען ביים ירדן, ביים סוף פון אונזער פרשה שטייט אז די אידן זענען שוין געווען ביים ירדן, און שוין ביים ירדן איז דאך שוין דא וואסער, ועל דרך זה בנוגע דעם מן ווי רש י זאגט שוין אין פרשת בשלח, געוואלדיג געוואלדיג, רש י זאגט דארטן, האט שוין רש י מפרש געווען, אז אף על פי, לשון פון רש י, כשמת משה בז' אדר, פסק המן מלירד, ס'האט אויפגעהערט צו גיין, האבן זיי אבער געהאט דעם מן אויך שפעטער, היות, קלאר, לשון רש י, ונסתפקו ממן שלקטו בו ביום, דעם טאג פון הסתלקות משה איז געקומען דער מן ז' אדר, און מען האט עס גענוצט עד שהקריבו העומר, בשישה עשר בניסן, נײַן און דרײַסיק טעג שפעטער האבן זיי נאך געהאט דעם מן, ביז מען איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל האט מען שוין געמאכט דעם עומר, און נאכן עומר קען מען שוין עסן אים פון חדש, יעמאלט האבן זיי, ביז יעמאלט איז געגאנגען דער מן, זעען מיר קלאר אז דער באר האט זיך אויפגעהערט ווייל מ'האט עס שוין נישט געדארפט, מ'האט געהאט די וואסער ס'איז שוין נישט געווען ביים ירדן, ביים ירדן, ירדן איז שוין דא וואסער, און די זעלבע זאך מיט די מן אויכעט, האבן זיי געהאט נאך די הסתלקות פון משה, פריער האט ער געווען, איז געווען, שטייט קלאר אין חומש אין בשלח, אז טאמער האט איינער איבערגעלאזט די מן ביז מארגן אינדערפרי, איז דאס געבליבן גארנישט, ס'איז וירום תולעים, ס'האט געשטונקען און ס'איז געווארן מיט ווערים, דא, ניין און דרייסיג טעג. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, אין מכילתא, לדעת רבי שמואל, נאך מער געוואלדיגע ווערטער, אז די מן וואס איז אראפגעגאנגען אין ז' אדר אכלו י ד שנה אחר מיתת משה, די זיבן יאר וואס מ'האט איינגענומען, די זיבן יאר וואס מ'האט צוטיילט ארץ ישראל, איז געווען יעדן טאג האבן די אידן געגעסן פון דעם זעלבן מן, כ'ווייס נישט אויב ס'איז געווארן נייע מן פון דעם מן, אדער זיי האבן איבערגעלאזט אביסל און ס'איז געוואקסן מער, אדער מ'האט אראפגענומען און ס'איז נישט געווארן ווייניגער, ס'איז געווען מן פאר אדער נײַן און דרײַסיק טעג אדער פֿערצן יאר נאכאנאנד איז געווען דער מן, מבהיל על הרעיון, וואס מיינט א. וואס מיינט א רועה נאמן? משה רבינו, עה, גואל ראשון און גואל אחרון. יעצט דער רבי ארויסברענגען אין אות ח' דעם לימוד פאר אונז. דערפון האט מען דעם לימוד בנוגע צו נשיאי ישראל בכל דור ודור. און מיט דעם האט דער רבי פארענטפערט דעם ענין וואס רשי זאגט דאך קלאר אז משמת משה בטלו בטלו הבאר, דער לשון פון רש י, בטלו הבאר, מען האט עס שוין נישט געדארפט, ס'איז טאקע בטלו אבער מען האט עס שוין נישט געדארפט. דערפון האט מען דעם לימוד בנוגע צו נשיאי ישראל בכל דור ודור, די נשיאי ישראל, אז אויך נאכן הסתלקותם, ווען בעיני בשר זעט מען ניט זייער השפעה באופן גלוי, על דרך ווי דער מן נאך מיתת משה, וואס מיט א קוק געטאן אין וועלט האט מען געזען אז פסק מלירד, איינער וואס איז געווען א נישט קיין מאמין אדער גוים וואס האבן געזען ס'גייט נישט מער קיין מן איז אבער דא דער כלל מפורסם אז לא יפרדו מעל צאן מרעיתם דער לשון פונעם פריעדיגן רעבן וואס ער שרייבט וועגן זיין טאטן דער רבי רשב נשמתו עדן אין א בריוו צו דעם ערשטן יארצייט ב' ניסן תרפ א דער רבי נשמתו עדן איז נסתלק געווארן ב' ניסן און אין ב' ניסן תרפ א האט דער פריעדיגער רבי געשריבן א פאס א האט געשריבן אז לא יפרדו מעל צאן מרעיתם ס'איז נישט אז חס ושלום זיי זענען נסתלק געווארן זיי האבן אפגעלאזט לא יפרדו, זיי טשעפען זיך נישט אפ פון זייער שאף וואס זיי דארפן זיי פאשען, און ניט נאר מצד דעם וואס אף כאן עומד ומשמש במרום, ווי דער לשון גמרא אין סוטה, נישט נאר מצד דעם וואס אף כאן עומד מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש, וואס דאס איז ניט שייך צו זען בעיני בשר, מיר קענען דאך נישט זען בעיני בשר ווי דער רבי שטייט למעלה און און איז מתפלל און מתרפס לפני כסא הכבוד און ער בעט פאר פאר אלע אידן און און ארבעט און בעט אז משיח זאל קומען און בויען בית המקדש השלישי, וואס דאס איז נישט שייך צו זען בעיני בשר, מיר קענען עס נישט זען, נאר אויך דערפאר וואס די פעולות ועניינים וואס זיי האבן אויפגעטון פאר אידן בחיים חיותם בעלמא דין, זענען א פעולה נמשכת, דא זעט מען אז ס'איז א פעולה נמשכת, מען איז זיך מסתפק פון זיי אויך נאך זייער הסתלקות פון עולם הזה, מען זעט קלאר אז נאך משה רבינו'ס הסתלקות איז געווען דער מים איז שוין געווען און דער מן איז געווען אדער נאך נײַן און דרײַסיק טעג אדער נאך פֿערצן יאר נאכאנאנד, נאכאמאל מדגיש זיין ווען ס'איז געווען דער מן ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים איז דאך געווען אז ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געוואלט ווייזן אז ס'איז נישט מן מן השמים וכו' דתן ואבירם האבן זיי איבערגעלאזט וירום תולעים ס'איז געקומען שבת מ'האט איבערגעלאזט ס'איז נישט געווען קיין וירום תולעים דא האט דאס געארבעט נײַן און דרײַסיק טעג און אדער פֿערצן יאר זעט מען אז דער המשך איז בפשטות זען ווי דער עומד ומשמש קענען מיר נישט זען אבער מען זעט די פעולות למטה קען מען זען ווי ס'איז ממש בגשמיות איז פעולה נמשכת אות ט'. און דאס איז אויך די שייכות מיוחדת פון דעם ענין הנ"ל מיט דעם חג הגאולה פון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר דער י"ב י"ג תמוז. נאך ג' תמוז קומט דאך אויס די גאולה וואס איז ארויסגעקומען י"ב תמוז, וואס פאלט אויס בכמה וכמה שנים, ובקביעות שנה זו, אין די קביעות וואס די שיחה איז מוגה געווארן, אין די ימי השבוע פון שבת פרשת חוקת, דמיניה מתברכין, ס'וועט קומען דעם שבת וועט זיין חוקת, נאכדעם קומט י"ב תמוז, שטייט דאך קלאר אין זוהר חלק ב' אז שבת האט דעם ענין פון ויכולו וואס ווערט נתעלה אלע זאכן פון די פריערדיגע וואך, און ס'איז אויך דא דער ענין פון דמיניה מתברכין כולהו יומין, ווייל אט דער ענין זאגט זיך ארויס באופן ניכר אין דער גאולה פון רבי'ן, אט דער ענין וואס מ'האט זעהן אז ס'איז דא א ענין פון פעולה נמשכת, מ'איז זיך מסתפק אין נאך זייער הסתלקות פון עולם הזה האט מען דערזעהן אין דעם ענין פון י"ב תמוז, מ'זעהט במוחש ווי דער נצחון וגאולה פון י"ב י"ג תמוז בימים ההם וואס האט געפועלט אז אפילו אין יענער מדינה זאל זיין החזקת התורה והפצת היהדות וכו' איז א פעולה נמשכת עד היום הזה, מ'זעט ביז היינטיגן טאג, דער רבי האט דאס געזאגט אין שבת פרשת מטות מסעי און שבת פרשת דברים און אה, שבת פרשת דברים ט"ו אב אין תשל"ט. א פעולה נמשכת עד היום הזה, דאס האט שוין אויפגעשטעלט, די מסירות נפש וואס דער רבי האט געהאט, האט אויפגעשטעלט דריי דורות פון אידן שומרי תורה ומצוה במדינה ההיא, וואס דאן פסק'נט אפ תורה, שטייט קלאר אין א פסוק אין ישעיה, און די גמרא לערנט ארויס פון דעם אין בבא מציעא, אז אויב ס'איז דא דריי דורות איז לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, וועט עס שוין זיין מעתה ועד עולם. און נאך מער, מען זעט אז אפילו אזעלעכע וואס זענען שוין כמה דורות געווען אפגעריסן רחמנא ליצלן פון תורה און אידישקייט צוליב דעם מצב האיום מיט תנאים האיומים במדינה ההיא וואס איז געווען זייער עבודה אויסצורייסן אידישקייט איז אזעלכע וואס זענען געווארן אפגעריסן נעבעך אויך זיי זענען זיך מסתפק פון דער פעולת הגאולה עד היום הזה. וזהו אז דאס איז זיי איצט מעורר מיט א תנועה פון תשובה מען קען זעהן מען גייט ארום מען טרעפט רוסישע אידן וואס איך האב געהאט דרך אגב ווי איך איז ביים באלאנג שירה אין די לעצטע פֿיר וואכן האב איך געהאט פֿיר אידן צווישן אַכט און אַכציק און נײַנציק יאר אלט קרקפתות וואס האבן קיינמאל נישט געלייגט קיין תפילין און זיי האבן עס געלייגט מיט א שמחה און געשריגן שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ווי קומט צו זיי די אלע זאכן נאך אזויפיל דורות וואס זענען געווען אפגעריסן פון אידישקייט דאס קומט אלס זענען זיך מסתפק פון די פעולה פונעם פריערדיגן רעבן ביז היינט אז דאס איז זיי איצט מעורר מיט א תנועה פון תשובה און זיי קערן זיך אום צו א לעבן פון תורה און אידישקייט און דורך דעם וואס מען וועט טון כדבעי אין די פעולות פון דעם חג הגאולה, מען זאל טון ווי דער רבי האט געשריבן אין דעם בריוו פון דעם פון דעם פון וואס דער פרידיגער רבי האט געשריבן צו די חגיגה, די ערשטע חגיגה י"ב תמוז תרפ"ח, אז ער איז ארויסגעגאנגען פון כלא איז דאס געווען תרפ"ז, האט ער געשריבן דארטן אז ס'איז א א טוב פון א יום טוב פאר אלע אידן ביז אפילו איינער וואס ווערט נאר זיין כינוי איז ישראל, צו מחזק זיין תורה ויהדות און מפיץ זיין זיי כולל ובפרט ענין שהזמן גרמא, וואס איז דער ענין הזמן גרמא איז הפצת המעיינות החסידות חוצה, ווי ס'ברענגט זיך אז דער בעל שם טוב איז ארויפגעגאנגען אין היכל המשיח און האט אים געפרעגט אימתי קאתי מר, און דער משיח האט געענטפערט דעם בעל שם טוב לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, ס'זאל זיין הפצת המעיינות החסידות חוצה וועט דאס אראפברענגען דעם קאתי מר דא מלכא משיחא במהרה בימינו אמן.